א גוטן ל"ג בעומר תשע"ח, אויכעט ערב שבת פרשת אמור אין חוץ לארץ און בהר בחוקותי אין ארץ ישראל. ס'קומען גרויס נייעס פון לונדון הבירה אז ס'דא א רבי וואס הייסט דער ביאלער רבי, און דער משוגענער פערד האט געזאגט אז אזוי ווי יעצט פאר די הדלקה איז א שעת הכושר זאל יעדער אריין ווארפן דעם סמארטפאון. האט דען דער בהמה נישט געדענקט אז ביי אונז אין ווילימסבורג איז געווען אז מ'האט אריין געווארפן די סמארטפאונס ביי שריפת חמץ און ס'איז געווען ממש אומגליקן? איך פארשטיי בכלל נישט וויאזוי זיי פירן דא א געשעפט, רעבעס הייסן מ'זאל טוהן מ'זאל טוהן אזוי אזוי, קודם פרעג די פייער דעפארטמענט צו מ'מעג, דאס איז איין זייער א וויכטיגע זאך. נעבעך, יעצט דער רבי הייסט א מזיק, מען קען אים סוען סיי מיט דינא דמלכותא און מען קען אים סוען סיי ביי דין תורה, ער האט פארפירט די יוגנט, כ'וויל מסביר זיין פארן עולם, ווען א רבי זאגט דיר עפעס זאלסטו דריי מאל איבערפרעגן ביי פיר מענטשן, און טאמער ס'איז ריכטיג קענסטו עס טון, ווען נישט זאלסטו אים נישט פאלגן. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, ס'איז דא וועגן מענדעלען אין ערמושל אריזין, שטייט דארט דער רבי האט זיך געוואשן, די הענט, און ער האט געגעסן די חלה מיט פיש, און ער האט פארברענט די חלה מיט די פיש, אזוי ווי אין בית המקדש טוט דער מזבח פארברענען די זאכן וואס מ'איז מקריב. איז קודם האב איך געוואלט זאגן אז חלה קען מען נישט מקריב זיין אויפן מזבח ווייל ס'איז חמץ, און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן אז פיש. איז עס זייער צעדרייט, פיש האט מען דאך אויך נישט געקענט מקריב זיין אויף מזבח, נאר פלייש, און טאמער דאס איז אמת האט ער געמאכט א ברכה לבטלה, מען קען נישט פארברענען חלה, מען מוז עס עסן און מען מוז פילן א טעם דערין, ווען נישט טאר מען קיין ברכה נישט מאכן, סא הערטס אויף מיט די אלע שקרים און צו פארפירן דעם עולם מיט די אלע עבודה זרה'ס, ער איז בסך הכל א גוטער גראבער עבודה זרה, נאר דער אמת איז זיין שוועסטער אויך, זיין שוועסטער איז א רעבע, מעג ער אויך זיין רעבע.

צען יאר וואס איך האב אריינגעלייגט, דער עולם זאל נישט מורא האבן צו רעדן, איז דא דער מלכיאל, דער קיעל קאטלער וואס האט שוין זיבעצן ווייבער צו וויפיל ער דארטן, דער שייגעץ מתתיהו סאלאמאן פון געי צ, זיי האבן נישט געלאזט און זיי קומען פאראויס, אלעס איז געדארפט זיין א סוד, יעצט אז ס'האט אנגעהויבן צו ברעכן די אייז דארף מען עס ברעכן ווי שנעלער דעסטא בעסער וועט זיך די אייז דורכברעכן.

עליעזר, ער איז נישט קיין איד, ער איז א גוי. האט ער מיר דעמאלטס געזאגט, ליסען, יו העוו טו וואטש אוט, קלאוז יור האטליין און קיעפ יור העד היי, סאו נאובאדי שוד היט יו. איז כאטשיג אונז וואוינען מיר דאך אין אמעריקא, פרי קאנטרי, אלעס האט מען דא געמעגט טוהן מיט אונז, און דאס איז א ביג שעים. ברוך השם איך האב זיך נישט געלאזט, איך וואלט געגאנגען ווייטער מיט זיי אויכעט. איך וויל נאר נישט ארויסגעבן אלע פלענס וואס איך האב געהאט, ביקאוז איטס נאט עטיקעל, און ס'איז שוין נישט היינט ווי מ'זאגט וויכטיג. פארטיג. אבער זיי מיינען אז נאר זיי קענען שלאגן, מען קען זיי נישט צוריק שלאגן, אונז קען מען די אלע מאפיא ביזנעס, אונז קען מען די אידישע מאפיא מיט די רוסישע מאפיא מיט די איטאליענישע מאפיא, איין מאפיא וואוד נעווער קראס ענאדער מאפיא, אז דו האסט פראטעקשען ביי איינעם דעי וואונט באדער יו, אז סאטמאר האט געמיינט איך בין פון די אלטע כעלעמער בהמות וואס איך האב געכאפט בילקעס ביים דברי יואל, נאנאנאנאנא, איך האב שוין געגעסען, ווען איך האב געהאט א קאלד האב איך געגעסען ווייטעמין סי, נישט קיין טשיקן סופ.

ווי העוו טו ספיק אופען. סעקס איז נאט א מיעסע זאך, טשילדרען העוו טו נאו אבאוט איט, און טאמער דאס ווייבל שטופט זיך אריין די קינד צווישן די פיס צו דאס מיידעלע אויף זיין שויס, דארף זאגען ניין וואן וואן איף יו דאנט סטאפ, דאס זעלבע איז אין שול, מענטשן שטופן זיך אריין אין די קינדער, מענטשן זעצן זיי ארויף אויף די שויס און געבן זיי א לאליפאפ, דאס אלעס מיינט זנות, סעקס, און עווענטשעלי וועט מען כאפן דאס קינד. יעצט בערל הייקינד, דוב הייקינד. הייקינד האט געוואוט יעצט ס'געווען א וואוט טאמער איינער איז פארכאפט אין משכב זכר ער איז א פעגעט ער טוט א זכר צו מ'זאל אים געבן טערעפי מסביר זיין אז דאס איז נישט די ריכטיגער וועג צו נישט ווי ער טוט זיך שוין לאנג אויף דעם יארן דוב הייקינד אליין עטוואס צוויי יאר צוריק האט ער געוואוט אז מ'זאל זיי יא געבן טערעפי, און פאריאר האט ער געוואוט אז נישט, אזוי מיין איך, און הייאר האט ער אויך געוואוט אז נישט, מען זאל זיי לאזן זאלן ארום לויפן מיט די ערבה און זוכן א זכר. דאס איז געווען די רעפרעזענטעטיוו פאר בארא פארק אלע יארן, אלע רבנים האבן אים אינדארסט. עניוועי, ס'קומט יעצט אריין נאך נייעס פון די סקול וואס כ'האב ווען געזאגט אין לעיקוואוד, עס זאגט אז אין לעיקוואוד איז דא א סקול וואס דארט איז דא א גוי וואס ער ארבעט און ער האט א צימער אין די סקול,

תשע"ח. בדרך כלל רעד איך אין אווענט היינט רעד איך מיטאג צייט פארמיטאג צייט אביסל אבער מ'מוז כ'אייל זיך יעצט צו רעדן וועגן דעם ווייל מ'טאר וועגן דעם וועגן דעם ענין מער נישט פארשווייגן ס'איז נישט נאר אין איין פלאץ ס'איז אין עטליכע פלעצער מ'האט אנגערופן פון אזויפיל פלעצער און מ'מוז וועגן דעם רעדן און דאס איז דער ענין מיט די גוים וואס ארבעטן אין די מיידל סקולס אין בארא פארק און אין לעיקוואוד. אין בארא פארק האט איר שוין אלע געהערט ווייל דא איר ווייסט דאך דא ווערט א טומל איז גלייך און אלע דער און יענער און יענער און יענער און יענער פארנומען אה א גוי האט האט אפגעטון מעשים מיט מיט מיידלעך פאר יארן און מ'האט אים נישט אוועק געשיקט מ'האט אים מ'האט אים נישט אוועק געשיקט מ'האט אים געהאלטן געהאלטן וועל איך אייך דערציילן נאך א מעשה נישט נאר דארטן נעמט אין לעיקוואוד אין לעיקוואוד איז דא א סקול וואס הייסט שירת דבורה דארטן די מנהלת די פרינציפל איז מיסעס דעיוויד. דארט איז דא א גוי וואס יארן איז אין בילדינג ארום די קינדער, נישט נאר דאס ער האט אפילו א בעט אין זיין צימער דארטן, איך ווייס נישט פארוואס אבער אזוי איז דאס דארטן, און ער איז ארום אלעמען און ס'איז געפערליך וואס ער טוט דארטן, נישט נישט ווייניגער פון דאנטע מ'שיקט אים נישט אוועק, די עלטערן קומען און שרייען און שרייען און שרייען די מיידלעך דערציילן מעשות וואס ער טוט אפ מיט זיי, און וואס זאגן זיי? הערט וואס זיי זאגן, זיי זאגן מיר דארפן האבן א מאן אין בילדינג ווייל מיר זענען מער סעיף, מיר זענען מער אזוי זענען מיר מער פארזיכערט. איך פארשטיי דעם ענין אז פרויען אליין ווילן אפשר האבן א שומר צו וואס זאל זיין אביסל מער פארזיכערט, דאס יא, דאס האט מען שוין געזען אין אסאך פלעצער אין דער וועלט, בפרט אין אזעלכע פלעצער ווי לעיקוואוד אדער פלעצער וואס מ'איז נישט ארום צופיל אלדאו דארט איז דא אסאך פרומע אבער ס'איז דאך אסאך גוים און ס'איז א גוי'אישן פלאץ, נו נו. אבער. אז ס'קומען אזויפיל עלטערן און שרייען געוואלד אז עס איז א סכנה, און די מיידלעך זאגן אז ער טוט מיט זיי זאכן וואס ניט שיין, ער לייגט די הענט אויף זיי און אנדערע זאכן, ניין? ווי זאגן זיי, ווי זאגט די מנהלת, ס'איז מקובל, ס'איז געהערט געווארן, ס'איז נישט קיין, ווי זאגט מען, קיין, קיין, קיין זאך וואס איז נישט אויסגעהאלטן, און האלט אים ווייטער, און מען שיקט אים נישט אוועק. און דאס איז לעיקוואוד, אין לעיקוואוד שיקט מען נישט אוועק, איך האב אייך געגעבן דעם נאמען, כ'האב אייך געגעבן דעם נאמען פון די סקול, דעם נאמען פון די מנהלת אויך דאס קען בודק זיין. עס איז געפערליך דא אין בארא פארק, איך וועל אייך זאגן אזוי, אוואו ליגט דא דער סקאנדאל? ווען ס'איז געשענט נעכטן אייערנעכטן, נו, האב איך נישט קיין טענות צו די מנהלת, פארוואס? ווייל פון וואנעט זאל זי וויסן קיין נביא איז זי דאך נישט, יא, כ'מיין איז איז א צו, אבער ס'רעדט זיך אזוי לאנג, פינף יאר וואס מען קומט און מען קאמפלעינט, און מען האט מורא, איז דא דא נאך א צרה וואס איך וויל וועגן דעם רעדן. זאגט מיר א מאמע אז זי האט גערעדט וועגן דעם אבער נישט צופיל ווייל זי ציטערט, איר ווייסט דאך היינט יעדער איינער וויל דאך ארייננעמען זיינע קינדער אין גוטע סקולס, און טאמער זי וועט רעדן אביסל צופיל וועט מען זאגן זי איז א קאמפלעינער, זי איז איינער וואס מאכט אן געשעפטן, וועט מען איר אוועקשיקן, מען וועט נישט ווילן אפילו רעדן מיט איר, נישט ווילן האבן צוטאן מיט איר. מ'וועט נישט אננעמען אירע קינדער האבן זיי מורא, ווייל מ'האט דאס מורא שווייגט מען און זיי קענען טון וואס זיי ווילן. פארוואס די מנהלת דארף האבן דעם גוי? אפשר ווייל ווייל ער צאלט אים ביליג, אפשר ווייל ס'איז איר אויערע, עס מוז דאך האבן א קאסטאדיען דארטן אזא איינער וואס עס זיצט דארטן טאג און נאכט, דעריבער האט ער א צימער דארטן צו וואס? גיי נישט אריין אין די אין די אין די פרטים. אזא מענטש וואס איז מסוכן פאר מיידלעך אין א סקול זאל זיין וועלכע אזא סיבה ס'זאל נישט זיין ער קען דארטן נישט זיין, און מער פון אלעס אזוי לאנג וואס מען קאמפלעינט און נישט טון עפעס, און איך הייקינד ווערט מיר א גרויסע חכם קומט יעצט ארויס יעצט? פארוואס האסטו געשוויגן די גאנצע צייט? פארוואס די גאנצע צייט האסטו געשוויגן? יעצט ווייל דו גייסט שוין אוועק פון דיין אמט קענסטו שוין רעדן האסט שוין פאר קיינעם נישט קיין מורא? אוודאי האט ער מורא געהאט נו, איר ווייסט, איך וועל אייך דא דערציילן, צו מיר קומען דאך די אלע זאכן מיט די אלע קאמפלעינען, איר ווייסט וויפיל זאכן טוט זיך אפ אין מוסדות, און נאר צו דעם חשבון ווייל ער וויל זיי נישט פארלירן ביי עלעקשאנס. מען מאכט אזעלכע סארט חשבונות, ס'איז דאס איז נישט נאר אזוי, ס'איז ביי די גוים אויכעט, איך האב עס געזעהן, איך האב געהאט צוטון מיט די מעשה'ס פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק, ווען ווען ווען די די-עי זעהט אז ס'איז א שקר גמור, אבער וויבאלד ס'איז אפאר טויזענט שטימעס אבי דאס נישט פארלירן, דארף עס גייט ער אט אזוי אט אזוי אבי יענער זאל זיין זאל נישט זיין ברוגז אויף אים. ער זאל האבן זייערע שטימען, יא דאס איז א גרויסע צרה, און די זעלבע זאך אויכעט אין בארא פארק ומירון צפונה, און די זעלבע זאך אין ארץ ישראל, וואס וואס ווען עס רעדט זיך אין א חוג אין אזא אילן וואס האט א ציבור און מען דארף אים האבן און מען וויל אים נישט פארלירן, איז ער טוט מען זאכן תירוצים אהער און אהין, ס'איז א גרויסער חורבן, אבער דא רעד איך וועגן דעם סקאנדאל. פון שווייגן, פון נישט פארשטיין אז מען דארף דא עפעס טון. גיט א קוק, איך בין נישט גיין אין די היסטאריע, אבער גיט א קוק אין סאטמער, מען האט דאך געכאפט דארטן אזעלכע חברה וואס האבן אויך געטון מעשים מיט קינדער, און דאס ערגסטע, זיי האבן געווען א טייל פון די פון צוות, צי זיי האבן געארבעט און צי מיט אים צוטון געהאט, צי א פסיכאלאג, צי אזוי, רוף עס ווי דו ווילסט, וועלכע נאמען דו ווילסט עס, אבער מ'האט געוואוסט ער טוט אפ אזעלכע מעשים, זוכט מען אלץ צו פארדעקן, פארדעקן, פארדעקן, פארדעקן, פארדעקן, פארדעקן. מען טאר נישט פארדעקן, מען דארף פארשטיין אזוי. ווייל איר וועט פארדעקן צום סוף וועט עס קומען חלילה צו אייערע קינדער, צו אייערע אייניקלעך. ווילט איר דאס? כל זמן עס איז געשען ביי יענעם, אה! אבער ווען עס איז געשען שוין ביי זיך, הא הא הא הא הא! זייט קלוג באצייטנס, האלט עס אפ באצייטנס, נישט ווען עס איז שוין צו שפעט און עס איז פארקריכט איך ווייס ווי ווייט, נעמט אט א דעם אין לעיקוואוד און נעמט אט א דעם אין בארא פארק, איר ווייסט וויפיל מען האט געקענט פארמיידן ווען מען זאל זיי אוועקשיקן פריער, א יאר פריער, צוויי יאר פריער, דריי יאר, ס'זיצט אזעלכע איינער וואס אזא איינער דארטן אין לעיקוואוד וואס ארבעט דאך פון אנהייב, דאס איז א ס'איז א סקול פון זיבן יאר אלט, פינף יאר איז ער זיכער דארטן, פינף יאר וואס מען ווייס וואס מען ווייס אז ער טוט די מעשים. אין בארא פארק, וואס דערציילן יעצט די עלטערן אז אזוי לאנג, זיי האבן שוין גערעדט אזוי לאנג און קיינער טוט גארנישט. רבותי, איר ווייסט אוואו איז דער גרויסער פראבלעם וואס אונזערע רבנים שווייגן? אין אזעלכע סארט ענינים מ'דארף נעמען די מנהלים, מען דארף נעמען מאכן דא תקנות און אדער א גאנג פון מלחמה אין אט א די וואס גיבן א האנט צו די סארט זאכן, אדער ריכטיגער געזאגט זיי גיבן נישט, קיינער גיבט נישט חלילה קיין האנט צו דעם, איך מיין צו פארדעקן די מעשות. ניין, מען דארף עס אפשטעלן, זיי דארפן וויסן אז ווער ס'טוט אזעלכע זאכן וועט באצאלן, דאס זאל נישט פארשוויגן ווערן. איך רעד, איך רעד אויפן ערנסט ווי איך מיין צו זאגן מיט א מיט א שווערע הארץ ווייל איך וויל נישט קיינעם טשעפען, איר זעט איך זאג נישט קיין נאמען, איך האב נאר דערמאנט יענעם, יענעם סקול אין לעיקוואוד האב איך יא דערמאנט מיט נאמען, ווייל מען זאל קענען טשעקן און בודק זיין און זען אז ס'איז אמת יעדע ווארט. וויפיל יארן מ'בעט זיך אוועקצושיקן א גוי פון סקול וואס טשעפעט אידישע מיידלעך און מ'טוט עס נישט. עס איז צייט צו מאכן צו דעם מצב
ארדענונג. א גוטן א גוטן ערב. כ'האב געוואלט די וואך רעדן אביסל וועגן דעם ביטערן אינצידענט וואס איז געשען אין דעם קליינס מיידל סקול בית שרה. קודם וויל איך ענק זאגן איך מוז איבער בעטן וויזשניצער רבי'ן ר' מאטעלען, איך בעט אים איבער, ווייל ווען ער האט געעפנט די מיידל סקול איז אוועק פון בעלז, האט זיך ר' מאטעל אנגערופן ווער האט אים געגעבן א רעכט אז ער זאל עפענען א מיידל סקול, וואס פארשטייט ער צו א מיידל סקול, איז מוז איך איבער בעטן ר' מאטעלען, איך זעה ער האט געהאט רוח הקודש, רוח הקודש איז געווען אין זיין בית מדרש, ווייל עס זעט אויס ער קען טאקע גארנישט אין א מיידל סקול, און אונזערע קינדער שיקט מען צו די אלע בהמות. יעצט, אויף ר' מאטעלען האב איך אויך טענות אז זיין טאכטער, די מאשקעוויטש, איז דאך אויך אזא דרעטליגער, זי האט דאך באגראבען צענליגע און צענליגע מיידלעך פון וויזשניץ. זי קען אויך נישט פירן, ר' מאטל האט אויך נישט געקענט פירן, ער האט נאר געהאט א גראבען פרעסער אז ער האט אויף יעדען געשאסען, ער קען נישט, יענער קען נישט, עניוועי, איז נישט וויכטיג. סאו ער איז א שוכן עפר, כ'האב שוין איבערגעבעטן. ס'איז נאר א דזשאוק, איך מיין עס סארקעסטיקלי, ער האט טאקע אזוי געזאגט, אבער איך בעט אים נישט איבער. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, מ'שיקט אין א מיידל סקול. פון וואנעט ווייסט אז ס'איז א גוטע סקול, עס שטייט כל כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריכה בדיקה, יעדע כלה וואס איר אויגן זענען שיין דארף מען איר נישט בודק זיין, זאגן די ספרים מען מיינט נישט שיינע אויגן, מען מיינט עיניה ווער ס'קוקט אויף איר, אירע מחנכים, אירע סקול, אירע עלטערן, זיי זענען שיין דארף די גאנצע גוף נישט האבן קיין בדיקה, סאו לאמיר פארשטיין דא פונקטליך וואס דא איז געשען, מען שיקט אריין אין א סקול, וואס נישט דו ווייסט ווער ס'פירט, דו ווייסט וויאזוי מען פירט עס, און דו דארפסט פארשטיין, ער איז געווען איינגעשטעלט אין בעלז. די מינוט ער איז אוועק פון בעלז דארף ער האבן אן אייגענעם פאנדינג מיט אלעם, הייבט ער אן ביי די אלע, ממילא מוז ער פארקוקן אסאך זאכן, האט ער געהאט א געטרייען גוי וואס ער האט געארבעט, האט ער אריינגעארבעט אין די מיידלעך און מ'האט אנגעשטופט אויך, און ער האט עס געלאזט, ער האט עס צוגעלאזט, ער האט געוואוסט וואס גייט פאר, אזוי זאגן מיידלעך וואס זענען שוין דארטן דריי פיר און פינף יאר אוועק פון סקול, און מיידלעך דערציילן פאר די מאמעס. און איך פרעג די אלע מאמעס, העי, אויב ס'איז אמת, אפשר דיינע אייניקלעך פון דעם גוי? איי דאנט נאו נאו עניטינג, איך בין שוין היינט זייער זייער זייער א סטופיד מען. קען זיין זיי האבן געשטופט מיט דיינע טעכטער, קען זיין דו האסט אייניקלעך פון דעם גוי, ספייקי צו וויאזוי ער הייסט. סא, נאכדעם שטעלן זיך אויף נאך מיידלעך און זיי דערציילן מעשה'ס פון פאר דריי פיר יאר צוריק, פאר אלדי שווארצע יאר וואו זענט עטץ געווען דריי פיר יאר צוריק, און דאס איז אונזער קאמיוניטי. זאגט איין מאמע, די מיידל האט געמיינט אז ס'איז א קידוש השם צוריק צו פלוירטן ווייל ער איז דאך א גוי. נו. און וויל איך ענק עפעס זאגן, אויב מ'האט אונז אזוי ווייניג געלערנט, זעמער אויף צרות. אונז האט מען געלערנט אזוי, א קידוש השם איז גיין פראטעסטירן קעגן די ציונים, דווקא אויף פירסט עוועניו, צו אויף סעקאנד עוועניו, און פארטי סעקאנד, און טאמער נישט איז עס א חילול השם. פיין. א מאמע האט דערטראנקען א קינד אין ארץ ישראל, האט מען געשריבן א קידוש השם איז גיין פראטעסטירן ווייל מ'וויל מאכן פאלמעץ. ס'איז געוואויר געווארן די מאמע האט עס דערטרונקען. יעצט פארוואס האט מען קיינמאל נישט געלערנט די מיידל אז ארום צו פלירטן מיט א גוי הייסט אביזרייהו דגילוי עריות און פון דעם קומט קריבות און נאכדעם קומט א בעיבי נאכדעם קומט א בעילה און נאכדעם קומט א בעיבי פארוואס האט מען דאס נישט געלערנט די מיידלעך ווייל אונז זעמער אן עם קדוש מ'טאר נישט לערנען די חזר'ישע זאך און נאכדעם וויל איך פארשטיין די גאנצע זאך פארוואס איז נישט דא קעמרעס איבעראל ביים ער זאגט יעצט א מעסעדזש אז ס'איז יא דא קעמרעס. אונז וואלטן מיר עס געוואלט זעהן, אונז ווילן מיר די גאווערמענט זאל עס דורכקוקן, מסתמא אויסגעלאשן, אזוי ווי די אלע שקצים טוען. יעצט, איך האב א פראבלעם אז ער האט געגעבן פינאט באדער פאר א מיידל, פינאט באדער איז איינע פון די מאוסט דעינדזשערעס אלערדזשיק פודס, ס'איז דא נײַן און נײַנציק פראצענט פון אלע סקולס אין פאבליק סקולס לאזט מען נישט אריין קיין פינאט באדער וועגן. און א מיידל קען זיך צוקלעבן מיט פינאט באדער די ליפן און זי קען אמאל נישט אטעמען אויכעט, ס'קען דערשטיקן א מענטש, סאו וואט וואט איז ריעלי גאואינג אן? און דער שייגעץ שטעלט זיך נאך אויף און זאגט מען האט מיר ארויסגעלאזט א שם, ס'קומט נישט פון זיינע תלמידות מיט מאמעס, העי ס'קומט פון אן אנדערן, הו גיווס א דעם ס'איז אמת אדער נישט, דעטס אט ווי וואנט טו נאו. יעצט קענסטו משמש זיין אלע מיידלעך, דו ביסט איינער. און דו ביסט אינטערעסירט פאר דיינע פאר טאלער, און נאכדעם האבן אנדערע מאמעס אויך אפגעקאקט, און זיי האבן אנגעהויבן, אה, די מיידל האט דאס פארציילט, יענץ, ווער קערט וואס זי האט פארציילט, מ'האט געדארפט נעמען קער פון דעם, גראד אויב עטס געדענקטס האב איך שוין גערעדט פאר צען יאר צוריק, כ'האב געזאגט, ס'טאר נישט זיין קיין זכרים אין קיין מיידלעך סקולס און אין קיין מיידלעך קעמפס, ווי קומען דארט אריין מיידלעך, איך וויל פארשטיין. נחמיה וועבערמאן האט באקומען הונדערט און דרײַ יאר פארוואס? ער האט גארנישט געטון, ער האט נאר געהאלפן פאר שוואכע מיידלעך פון בית רחל, פאר דעם האט ער באקומען הונדערט און דרײַ יאר, שטעלט זיך פאר, איך האב געוואלט וויסן, ס'דרייען זיך אזויפיל שיינע ביוטיפול מיידלעך אין אפיס אין סאטמאר, ס'דרייען זיך אין די גאס, ס'דא וואס האבן נישט געטראפן קיין דזשאב, אפשר וואלט מען אונז זיי גענומען אז זיי זאלן געבן פאר די בחורים טערעפי? ס'דא שוואכע בחורים, ס'דא וואס זיי דארפן האבן א האג און א קיש, אפשר זאל מען זיי ארייננעמען אין די ישיבה? פארוואס נישט? לאמיר זיי ארייננעמען אין די ישיבה. פארוואס מעג נחמיה געבן פאר מיידלעך טערעפי און מיידלעך טארן נישט געבן פאר בחורים טערעפי? דאס איז וואס דא גייט פאר, אונז זעמער סקרוד אפ און מעסד אפ. יעצט שרייט יעדער ר' נחום גיי מאכן א פראטעסט קומטס ארגאניזירן, זאג איך אים כ'האלט נישט ביים ארגאניזירן גארנישט, דו האסט א מיידל וואס וויל זיך גיין שטעלן צו די פאליס און זאגן ער האט איר געטאטשט ער האט איר געהאגט? דו האסט עס נישט, און ווען וועסטו עס יא האבן, עט קיינער איר אדער אפסטראשען אדער באצאלן אפאר טאלער, סאו איך זאל ווערן איר עי טי עם מאשין? מיין מלחמה נאכאמאל איז נישט איך זאל זיך גיין שלאגן פאר ענק, איך האב ענק אלע טיף טייער אין דער ערד, איף יו דאונט העוו די ברעינס טו פייט פאר יור טשילדרען, דאונט מעיק דעם, שנייד אראפ דעם פיפיק און מאך נישט קינדער, מיין מלחמה און מיין פייט איז ענק צו עדיוקעיטן דעט יו אר אלל אן די ראונג טרעק, עטס ווילטס פארן אויף מאנטריאל און דערווייל פארט עטס דאון סאוט. סאו איך בין טרייענג צו בעטן, מאכטס א יו טורן און פארטס די רייט וועי, באט איך בין נישט ענקער דרייווער, איך זיץ אפילו נישט אין ענקער קאר, איים דזשאסט טיטשינג יו רייט פראם ראנג, ענד איים טיטשינג יו דעט דער איז אנאדער וועי, ענד די וועי איט ווענט אנטיל נאו קען נישט מער אנהאלטן, און אז עטס ווילטס ענק צאמשטעלן און מאכן אזוי ווי איך זאג אייביג א פי טי עי, PTA מיינט פערענטס טיטשערס אסאסיעשאן, זענט עטס די שטערקסטע כח. שטעל דיר פאר ס'איז דא דרייסיג קינדער אין א קלאס, ס'איז דא זעכציג עלטערן, ווער איז שטערקער די מנהל צו עטס? דעטס אלל איים טרייאינג טו טיעטש יו ענד איים נאט ווילינג טו סטענד אין ליין פאר יו ענד איים נאט ווילינג טו גאו עני פלעיס פאר יו, איינער קאלט מיך אפ מ'האט גערעיפט א טאכטער א מעשה, זאג איך ר' איד דו ווילסט גיין מיט דיין טאכטער איך וועל דיר געבן ווי צו גיין, סעקס קריים יוניט. ער האט אבער מורא שיט דיך און מ'ראט מיר אויס מורא קיש א בער דעטס איט. עטס איים טרייאינג טו טיעטש יו איים נאט היער טו דו יור דוירטי ווארק, איינער קאלט אפ מ'האט גערעיפט זיין טאכטער. זאגט ער הרב נחום איך וויל יענעם איינזעצן, איך וויל אייך אבער עפעס פרעגן, איז דא א מציאות אז מ'זאל נישט ארויסקומען ווער דער מענטש איז ווער ס'באשולדיגט אים? זאג איך אים נאו וועי, דער איז נאו סאטש ענימעל, קענסט נישט איינזעצן א מענטש אן דיך עקספאוזן, ניין דעמאלטס גייט ער נישט, זאג איך אים אבער טו מיר א טובה, מאך זיכער צוויי זאכן, איינס איז אז דיין טאכטער איז נישט שוואנגער און זי האט נישט קיין סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, און מאך נאך א זאך זיכער אז זי הענגט נישט ווייטער מיט אים, ווייל געווענטליך איף הי געטס עוועי וויט איט הי גאוס עגעין טו דיס גירל. דעטס אלל וואט יו העוו טו סטארט ווארקינג אן יור און, און קאלטס מיך נישט, דאנט קאל מי, איים נאט היער פאר יו, ווען איך בין געווען אויף צרות מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן איך בין געלאפן פון לאנד צו לאנד מיר זוכן א פלאץ א מנוחה, קיינער נישט געווען מיר צו העלפן, די בעסט קעיס סינעריאו האט עטס מיטגעלאכט מיט די חברה וואס זענען מיר נאכגעלאפן, היינט האט עס זיך געגעבן א דריי איבער און ס'איז געווארן ארדענונג אין שטאט און ס'וועט נאך ווערן מער אויכעט ווייל די עדיוקעישן איז דא היינט, און נחום גיי נחום, נחום ארבעט נישט. נישט פאר סאטמאר, נישט פאר קיין שום מוסד, נישט פאר די יו דזשעי או, איך ארבעט נישט פאר די אלע שמות הנרדפים, איך האב קיינמאל קיין פעני פון זיי נישט גענומען, וואס זאל איך ענק גיין יעצט זיך שלאגן פאר ענק, ווער זענט עטס צו מיר, עטס ווילטס ענק שלאגן, איטס יור טשילדרען, איטס יור סקול, איטס יור סעיפטי, גייטס שלאגטס ענק, איך וועל ענק געבן די אדרעסן ווי צו גיין, אבער אדער דען דעט, שטעלטס ענק אויפן קאפ. עס איז דא ווייבלעך וואס מאכן חשבון אזוי, א גוטע סקול, כ'האב דאך נישט ווי צו שיקן מיין קינד, מ'וועט נישט אננעמען אין ערגעץ ווייל ער וועט דאך אנקאלן איבעראל מ'זאל נישט אננעמען, נע זאל זאל זי ווערן גערעיפט, כ'האב דאך עניוועי צען קינדער הו קערס, איך וועל פארלירן איין קינד מיט א רעיפ וואטס די ביג דיעל? איך קען דען נישט די וויליאמסבורגער מענטאליטי? צו די בארא פארקער מענטאליטי? שטייט אין די גמרא. די כהנים פלעגן ארויפלויפן אויפן כבש צו כאפן ווער ס'איז געווען דער ערשטער אויבן, דער האט זוכה געווען אז ער האט געקענט מאכן תרומת הדשן. איינמאל אינמיטן לויפן האט איינער געזען ווי אן אנדערער כאפט אים אויס, האט ער גענומען א מעסער האט אים אפגעשטאכן. ער האט זיך נאך געווארפן, איז מען געקומען דן זיין צו ער ווארפט זיך נאך צו ער לעבט נאך, ווייל ווען נישט איז דער מעסער טמא. דער מהרש"א איז מסביר מ'האט געהאט דעמאלטס אסאך קינדער, שטייט בכלל ווען מ'איז געגאנגען עולה רגל זיין. פלעגט די אייבישטער באווייזן א נס און מען איז אהיים געקומען האט מען געהאט א קינד און געזען אז דער אייבישטער לעבט מיט כלל ישראל, זאגט די מהרשא א קינד איז געווען דעמאלטס ווייניגער ווערד וויפיל א טומאה פון א מעס פון א מעסער, ממילא מ'קומען שוין די רבנים און די כהנים צו ער איז נאך מפרפר ממילא קען מען עס נאך ארויסטראגן און ער האט נאך נישט מטמא געווען די מעסער. העי! אונז האמיר קיין עין הרע יעדע מאמע האט שוין געקלאפט צען צוועלף קינדער, הונדערט אייניקלעך, צוויי הונדערט, וואס איז צו זיך גיין שלאגן פאר יעדן? זאלן זיי אלע טוהן וואס זיי ווילן, דאס איז אונזער מענטאליטי, מ'האבן מער קינדער ווי מעסערס. איך זאג ענק נאכאמאל, אונז דארף צוזאמשטעלן א קאמיטעי פון מענטשן, נישט פון רבנים, ווייל זיי זענען נואף, און מען דארף אנהייבן צו מאכן ארדענונג. איך קען ענק נאר געבן די עדיוקעישן אז דארפסט וויסן ווי ווייט די קאמיוניטי שטינקט אוועק, אבער איים נאט היער טו דא איט פאר יו, איי דאנט העוו די טיים און די כח און די געלט, דוב הייקינד מיט די אלע גנבים האבן זיך געגנבעט מיליאנען, און וואס איז געבליבן פאר אונז? גארנישט! יעדן קעיס אז אונז האמיר געטרייעט האט אונז געקאסט גרויס געלט, ס'האט אונז געקאסט אז מ'זאל זעהן אז מ'זאל קומען צום קעיס, ווייל.

א גוי פארט ארויס אין קעמפ, זיצט דארט מיט די מיידלעך א גאנצן זומער, זאגט אז דא דארף זיין טעיפ רעקארדעד פיק עס אויף אין מיין בעדרום, אויב די אלע זאכן זענען אמת דארף מען אים איינשפארן און דעם גוי, און איך טראסט נישט היינט קיינעם, אין סאטמאר איז אויך געווען קאמפלעינס, ס'איז געווען אויף אלע מנהלים פון עי טו זי, אלע מיידלעך האבן זיך באקלאגט אויף געוויסע מענטשן, נישט דא איינער וואס איז געזעסן דארטן און האט נישט געטאטשט קיין קינדער. און דער אמת איז ס'טאר נישט א א זכר טאר דארט נישט זיין, די מיידלעך ווערן צוהיצט, זיי זעען א זכר, א דיפרענט סעקס, און זיי לויפן נאך דעם זכר. זיי האבן דערציילט אסאך מיידלעך, זיי האבן געזאגט, יא, ס'דא אפאר זינגערס, ס'איז דא מרדכי בן דוד, אנדערע, די ווייבלעך זענען שוין היינט עלטערע פרויען, זענען שוין באבעס, זיי זאגן, ווי רען עפטער הים, ער האט אזוי שיין געזינגען, און ער וואס סאטש א סטאר, דעט ווי רען פאר הים, ס'האט אונז ארויסגעפישט די דם חימוד, סאו וויי שוד ווי ארעסט הים, וואו, ווי אינדזשויד ארסעלווס. ווי קומט אריין א איד אין א מיידל סקול? כ'האב אין ארץ ישראל איבערגעדרייט אלע שולעס און זיי האבן אלע זיך אונטערגעגעבן. זיי האבן געזאגט איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט. ס'געווען דא אמאל דער שרייבער דער וואס איז געווען ביזי מיט די כשרות מיט די אלעוועס אצילם, דער צעפידלטער משוגענער האט אמאל געשריבן פארן רעבן א בריוו איך בין אריין אין סאטמארע מיידל סקול און כ'האב געזען א איד מיט א גרויסן ביבער הוט מיט א לאנגע בארד ווי קומט דאס? דער רבי האט עס געליינט און ער האט געזאגט ער שרייבט גוט, ער שרייבט ריכטיג. עס זעט אויס מען האט געמוזט האבן איינעם, ווייל עס איז געווען די ערשטע צייטן, די בראשית יארן, האט מען געמוזט האבן דעם רבינ'ס א מענטש ער זאל איבערגעבן דעם דבר השם, אבער היינט, היינט ברויך מען דאס נישט. א פרוי פארשטייט בעסער צו א וועסט פון א מיידל, זי פארשטייט בעסער ווי משוגע א מיידל ווערט ווען זי קריגט איר פיריעד, און זי פארשטייט די דאגות וואס זי האט. אז זי אויסבלוטיגן צום טויט, די אלע זאכן דארפן האבן א פרוי, דארפן האבן א סייקאלעדזשיסט, א סייקייעטריסט, פרוי, נישט נחמיה וועבערמאן, נחמיה וועבערמאן זאל דרייוון א ברך משה, ביז מען דאס נישט אלעס טוהן, מוז, עה, מען צושפארן די סקול, אנדערע סקולס איז בעסער, ס'דא אן תלמוד תורה'ס ווי מען האקט נאך היינט שטיקער אין קינדער, אין יגדל תורה הער איך איז דא א מלמד וואס ער האקט די העל אוט אוו די טשילדרען, אויסער דעם וואס זיי געבן מעדעצינען, אונז אונז האמיר געמאכט א געהעריגן מאוו אז מען זאל דאס אינוועסטיגעיטן, סיי אין אמעריקע סיי אין ארץ ישראל, ס'איז דא א בחור, וואס האט געהאט א טעלעפאן, נישט קיין טרייפן נאר א כשר'ן, זיי האבן חושד געווען אז ער איז פארכאפט אין סעקס, האבן אים געגעבן נידלס אז ס'זאל אים פגר'ן די זרע, ס'האט אים אנגעהויבן צו וואקסן בריסטן אזוי ווי פאר עיבי בעיבי שטיין, דאס מעג מען טון? זיי זענען באלעבאס אויף די קינדער? האט מיר געזאגט איינער פון זייערע מחנכים, אבער ס'וועט זיין זרע לבטלה, זאג איך דארפסט דיך נישט זארגן, זרע לבטלה איז נאר אן איסור ווען מ'פאמפט עס אויס מיט די האנט און מ'טראכט שלעכטע געדאנקען, אז ס'קומט ארויס. קרי, צו כדומה, דערס נאטינג ראונג וויט איט. ווען א קינד ווערט געבוירן און קומט ארויס פון די מאמע'ס בויך איז ער פינף זעקס זיבן אכט און ניין פאונד. וויאזוי געשעט אז ער ווערט אזא הויעכער סיקס פוט און טו הונדרעט פאונדס? ווייל ער סטרעטשט זיך יעדעס מאל ער שלאפט זיך אויס, ער סטרעטשט זיך, עס מאכט ער זאל וואקסן. עס מאכט אז דער פופיק זאל אויך וואקסן, ווייל ווען נישט שטעל דיר פאר ווען ער איז געבוירן מיט אזא קליינעם וואס מען האט אים געמל'עט אזא קליין שטיקל, שטעל דיר פאר וואס גייט געשען, ער וועט נישט קענען וואוינען מיט א פרוי אפילו. געט מען אים א ברכה ביי די ברית, זה הקטן גדל יהיה, דאס קליינטשיג וועט אמאל זיין א גרויס, נישט געזארגט מען האט עס אפגעשניטן, און די זעלבע די מחילה וואקסט אויך די לאך, נישט שטעל דיר פאר א קינד גייט ארויס מיט אביסל גדולים, שטעל דיך פאר עס דארף ארויס דורכשטופן אזא גרויס שטיק, וואלט דאך עס אים אויפגעריסן, סאו אבוויעסלי די באדי איז דעוועלאפט, און די באדי דעוועלאפט זיך דא צוויי מאל, דער אייבערשטער האט געבענטשט פריער ווי. ס'ערשטע מאל האט ער געבענטשט אדם הראשון נאך דעם נוח. זאגן די ספרים, דער צווייטער פרו ורבו האט געמאכט אז יעדער מענטש זאל א גאנץ לעבן וואקסן. איך וואקס, דו וואקסט, יעדער וואקסט. והא ראיה, נעם א מעסער, שנייד דיר אריין בטעות אין די הענט, ביז דארט א שעה צוויי, איז עס צוריק געוואקסן. דאס איז דער כח וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פרו ורבו די זרע וועט צוריק קומען. דארפסט דיך נישט זארגן, דו דארפסט דיך נאר זארגן איין זאך אז דער בחור זאל זיין געזונט סיי אויף די נערוון און סיי ווען ער האט חתונה זאל ער האבן א גוטן געזונטן גיד ער זאל קענען אריינשטופן אין א פרוי, ווען א מאן האט נישט א געהעריגן געזונטן גיד וואס ווערט א קישוי און ער האט נישט קיין זרע, דער מענטש איז א ער טאר נישט חתונה האבן, דאס הייסט אן אינו יכול, א פרוי זאגט ער איז אן אינו יכול ער קען נישט אריינגיין אין מיר, עניוועי מען דארף. געהעריג אהערנעמען אלע ישיבות און אלע חדרים און אלע מיידל סקולס, און זיי זאגן מיר אלע אז דו זאלסט וויסן רב נחום הגם סעקשועל אביוז איז כמעט ווי געשטארבן אבער די רציחה פון די מלמדים דאס האט נאך א גרויס דארף נאך א גרויסן תיקון, נישט סתם א תיקון נאר א גרויסן תיקון, און שוין יעדער מוז צוהעלפן, איך בין נישט דא ענק צו טון ענקער ארבעט, איך בין נישט קיין מנהל אין א מוסד און איך האלט נישט ביי ווערן, איך וויל אז עטץ זאלטס פייטן פאר די סעיפטי פאר ענקערע קינדער. יעצט. דאס איז אזא רויער און אזא שוואכער קעיס אז אפילו ווען מען נעמט עס אין קאורט פאלט עס ארויס, אנלעס ס'קומט א מיידל זאגן מיך האט ער ארום גענומען דעם האלז, נישט אז א שוועסטער זאגט אז איר שוועסטער'ס קינדער האבן דאס דערציילט, דאס איז באבא מעשות. דארף קומען איינער און זאגן מיך האט ער ארום גענומען דעם האלז, מיך האט ער געהייסן איך זאל קומען נעמען מיין קעמערע פון זיין שטוב. ווען נישט. העי, ווארט ביז איינער וועט ווערן שוואנגער, נאכדעם וועט עטץ זאגן א מזל טוב אויכעט, און טאמער ס'וועט חלילה געשען וויל איך ענק זאגן, א מוהל בין איך נישט, אויב ס'וועט זיין א יונגל דארפט עטץ זוכן א מוהל, און א מיידל דארף מען דאך נאר געבן א נאמען. ס'איז דא נאך א גוטע זאך וואס מ'דארף וויסן, אמאל איז געגאנגען א פרוי, אן אלטע באבע, איז געגאנגען מיט א קערידזש אין די גאס, און זי האט געהאט צוגעדעקט עפעס דארטן, פרעגט א צווייטע שאכטל, וואס האסטו דארטן? ביסטו שוין אן אלטע באבע, וואס טראגסטו א קערידזש, וואס דעקסטו צו? זאגט זי, וואס הייסט? איך האב דאך דא אן אייניקל. פרעגט זי וויאזוי הייסט דאס אייניקל? זאגט זי עס הייסט דיפלאומע. פרעגט זי וואסערע מין נאמען איז דאס דיפלאומע? זאגט זי איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב געשיקט מיין טאכטער אין קאלעדזש זי זאל באקומען א דיפלאומע, און זי האט אהיים געברענגט דאס, ממילא הייסט עס דיפלאומע. סאו די מוהלשאפט קען מען געבן פאר סרולי האגער המצרי. כ'הער ער מאכט נאך נישט מציצה אבער מוהלות וויל ער נאך האבן. סאו יו טעיק קעיר אוו איט יורסעלף, טעיק קעיר אוו יור גארביטש יורסעלף. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב אראפגעשיקט איינעם זאל דארטן גיין קוקן צו ס'דא מענטשן, ס'איז שוין האלב צוויי און ס'איז קיינער נישט דארט געווען, און ס'שטייען די באסעס געפארקט ארום און ארום סביב ארום און ארום, כ'האב ענק געזאגט עטס זענטס אלע פול אוו בעלאוני, עטס ווילטס יעדער זאל פאר ענק טוהן אלע ארבעטן, עטס ווילטס נישט טוהן גארנישט. איך קען דאך ענק. דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו הער מיך אויס, איך וויל דו מיט דיין ברודער אהרן זאלסט גיין צו פרעה און זאלסט אים זאגן שלח עמי, זאגט ער אבער גייטס נישט אליינס, נעמטס מיט די זיבעציג זקנים, ס'איז מער כבוד אזוי. ווען משה ואהרן זענען אנגעקומען צו פרעה און ווער איז אלס דארט געווען? האהאהא איז א דזשאוק, די זיבעציג זקנים איז יעדער אוועק געגאנגען אויף אן אנדערע גאס, ס'איז אנגעקומען נאר משה און אהרן אליין, איינער איז געבליבן סטאק אויף פען סטריט, איינער אויף יוז סטריט, איינער אויף הופער סטריט, די זעלבע ליצנות דא, זיי ווילן מאכן א פראטעסט, זיי ווילן איך זאל קומען, האב איך געזאגט איך קום נישט, איך קום נישט, איך בין נישט אינגאנצן פון די פראטעסט ביזנעס, אויב איז דא א מיידל וואס זי קומט פאראויס, האב איך מיין אפיס און מ'וועט צוטראגן, א מיידל וועט מען נעמען א פרוי, מ'וועט צוטראגן ביז צו די הויפט פון די סעקס קריים יוניט, ווילט עטס סתם ארום חידשן דעם עולם, העי, צו דעם האב איך נישט קיין צייט, דאס איז אלטע סאקמערע קאקמערע אזיאטישע מארמאראשע וועג, איטס נאט מיי דעפארטמענט. סאו למעשה איז קיינער נישט געקומען, משה רבינו שטייט פאר פרעה'ן אליינס מיט זיין ברודער אהרן, די זקנים, די רבנים זענען געגאנגען כאפן אפאר טאלער ערגעץ, און די זעלבע דא אויכעט, קיינער וועט נישט טון גארנישט, ווייט, אונז ווייס מיר שוין ווער ס'איז די פרוי וואס זי זאגט, אונז ווייס מיר פונקטליך ווער זי איז, מ'ווייסט אלעס, באט ליסען, דו ווילסט אריינרעדן אין א וואטסעפפ און פירן א מלחמה, איף יו דאנט קאם אוט פארווערד דעמאלטס איז גארנישט. סא לאמיר ווייטער רעיפן ענקערע קינדער, איך זאג ענק נאכאמאל, איך געב ענק א ברכה, דער ספייקער זאל אנזייען און אנשוואנגערן אפאר מיידלעך, אדער האבן אפאר אידישע אייניקלעך, און איך האב ענק אלע אין דר'ערד, די אלע וואס ווילן נישט צוהעלפן, איך האב ענק געזאגט, אונז אלע דא, מיר טוהן, מיר טוהן, מיר טוהן, מעובדא חכמיני, משה טעראריסט פרידמאן איז געגאנגען פאר א גרענד דזשורי זאגן א ליגנט אז דער יעניגער האט געוואלט נעמען געלט עקסטארטן פון ברוך מרדכי'ן. וואס דאס איז געווען שוא ושקר, און ער האט נאך מיטגענומען, ס'איז דא עפעס א נייע רבי וואס ער ווארפט זיך אויפן טיש, איך האלט ווען ער ווארפט זיך ארויף אויפן טיש זאלט עטס אים אראפציען דעם זיפער און ארויסנעמען די כלי, ער איז א חזיר, ער געבט פאר פרויען, לעזער וואלף האגער געבט פאר פרויען די הענט אין האספיטל, ער ווארפט זיך אויפן טיש דער חזיר, דער חזיר איז אויך געגאנגען ער טעסטיפייעד פאלש, און יעצט איז ער א גאנצער הירא, דער פא טאטע האט אים געשטארבן. האט ער איבער געלאזט אכט רעבעס און ער איז איינער פון די אכט, סאו רבותי איף יו דאנט וואנא פייט איי דאנט העוו א פראבלעם וויט איט, סאו מיסטער קליין קענסט ווייטער רעיפן אפאר אידישע מיידלעך דארפסט דיך נישט זארגן, נאובאדי איז גאנא קאם פארווארד עט די רעיט ווי אר גאוינג, נאובאדי איז גאנא קאם, יעצט נישט איך זאג דיר זאלסט עס טוהן ווייל נישט וועט מען זאגן איך האב צוגערעדט, ניין נאר איך זאג איף יו אר גאנא דו איט יו נאט גאנא גאו עני פלעיס, דו'סט בלייבן ווייטער ראש ישיבה מיט פרינציפעל ענד קיינער העט דיר גארנישט זאגן אנלעס דער וויל בי א מעידזשער טשעינדזש אין די יוניווערס. יעצט, ס'האלט אין איין ארויסקומען נאך נייעס און נאך נייעס וועגן די בית הוראה. איך וויל אביסל דער עולם זאל דערהערן וואס איך זאג. ווען איך בין געווען א קול קורא במדבר, כ'האב געשריגן ווי א משוגענער אז מ'טאטשט קינדער, מ'טאטשט מיידלעך, און סאקמער קאקמער האט דאך געוואוסט אז זיי האבן די ארגסטע היסטערי. דער קעכער דא אין ווילימסבורג פון דער גרויסן מוסד סאטמאר האט אראפגענומען בחורים אונטן און ער האט זיי מאנס געווען דא דארט אין די גרויסע בילדינג, די. זאלי קאהן'ס סאטמאר, אויף הופער סטריט דארטן זיי זאגן ער איז נישט געשטארבן פון א סטראוק, ס די בחורים האבן אים דערהארגעט, זיי האבן אים ארויסגערופן און זיי האבן אים דערהארגעט ערגעץ אויף קווינס, דא איז געווען אזא הפקר וועלט איך קען אייך זאגן ס'איז געווען מער פישעכטס מיט זרע לבטלה אין יעדן טאפ גריס וויפיל ס'איז געווען צוקער. יעצט, ס'האט זיך געמאכט א טויש אז ברוך השם כ'האב מיך גענומען שלאגן, און דער עולם האט אנגעהויבן צו דערהערן, מיר האבן שוין געזאגט אסאך מענטשן, אונז האבן מיר זיך פורש געווען פון די סעקס מיט די זנות ווייל אונז זעהן מיר אונז וועלן מיר מיט דיר נישט דורכקומען, דו ביסט כי עצמת עלינו עד מאוד, דו ביסט זייער שטארק געווארן, כ'מיין ביי די רעגירונג און איבעראל, מ'האט איינגעזעצט, און ס'געווען מענטשן וואס האבן זיך נאכנישט פורש געווען, למשל ס'דא דא דער. עפשטיין? עפשטיין פארט נאך ווייטער און זאלי קאהן בעקט אים. יעצט וואס איז געווען איז דא אז מיידלעך האבן אויפגעהערט מורא האבן צו רעדן, ס'הייסט מיידלעך זענען אהיימגעקומען זיי האבן דערציילט, דאס איז אלס ווייל ס'איז דא א האטליין און ווייל איך זאג א פיפיק מיט א קלעטערעס מיט א איך זאג נישט אותו מקום איך זאג וועדזשיינע ווייל דאס ווייסט יעדעס מיידל וואס דאס איז ענד געס וואט אותו מקום ווייסט זי נישט. עניוועי, איז למעשה אין א צייט ווי היינט וואס מען לייגט אריין אזויפיל כוחות, פארשטיי איך נישט וויאזוי ס'איז געקענט זיין אז א ראש ישיבה, א פירער פון א מיידל סקול, קליין, ער זאל האבן א חוצפה צו באהאלטן די זאכן, ער האט עס געוואוסט דיס איז גאוינג אן פאר א לאנג טיים, איך האלט אז ס'איז נישט גענוג אז מען וועט אננעמען דעם ספייקי און אים איינזעצן, מען דארף קליין'ען איינזעצן מיט אים אינאיינעם. און איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב עס פריער געזאגט, איך וועל עס איבערחזר'ן, קליין האט אויך מסתם געטאטשט מיידלעך, און ממילא אז ער האט געטאטשט איז דא א סיריעס פראבלעם, ער האט געבעקט קליין, ספייקי האט געבעקט קליין, און קליין האט געבעקט ספייקי. יעצט איך וויל ענק בעטן א קליינע טובה, זאלטס טוהן פאר מיר, יעצט ווייס איך איך בין נע ונד שוין צען יאר, כ'האב אפילו נישט ווי צו דאווענען, בקיצור איך וויל ענק בעטן א קליינע טובה, נעמטס אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט צענליגע מאל, נעמטס און זעצטס ענק אראפ פרייטאג צונאכטס פאר מען מאכט קידוש, די קידוש איז אירעלעווענט, איך זאג ענק נאכאמאל ס'איז אירעלעווענט ווייל יעדער האט שוין געזאגט ויכולו און די פרוי האט שוין געצינדן לעכט און געזאגט גוט שבת, אזוי זאגט ר' עקיבא אייגער איז עס שוין נאר א דרבנן. וואט איז רעלעווענט איז ווען יו געט טוגעדער א פעמילי געדערינג און עווריבאדי סיטס דאון, הייבטס אן צו פרעגן די מיידלעך זאג מיר איז עניבאדי באדערינג יו?

יעצט פארוואס האט ער אויפגעגעבן? אויך וועגן דעם? ער האט געוואלט אריינשטופן זיין זון יוני, די רבנים האבן נישט געוואלט, האבן זיי אים יעצט געזאגט מען גייט אים נישט בעקן, יעצט בעקט מען אן אנדערן, סאו דוב הייקינד בעט יעצט אז ווער ס'האט א קעיס זאל קומען, ווער יעצט נאכדעם ער האט עס באהאלטן, ווער איז ער, וואס וועט ער טון, עניוועי איך וויל זאגן דעם עולם, זאג ענק אייביג אז מען גייט דורך אן עפיסאוד און מען לערנט זיך איז עס א דורכגאנג, איז עס אן עדיוקעישן און טאמער נישט איז עס א וועיסט אוו טיים. איך וויל נאכאמאל בעטן אלע טאטעס און אלע מאמעס, פאר דו הייבסט אן קידוש, פאר דו הייבסט אן שלום עליכם, דאס איז וויכטיגער פון שלום עליכם, דער חפץ חיים ווען ער האט געהאט געסט האט ער נישט געזאגט קיין שלום עליכם, ווייל ער האט געזאגט די געסט זענען הונגעריג, מיר האט דערציילט רב שלום לאופער'ס א זון, אז אמאל איז א איד צאמגעפאלן ביי זיין טאטן אינדערהיים ווארטנדיג ביז ער האט זיך אויסגעקראצט מיטן שלום עליכם, האט אים די רבי געזאגט, ער האט עס פארציילט פארן רבין, האט אים די רבי געזאגט, ווען דו האסט געסט, מאך קידוש, פארגעס פון שלום עליכם. נאך די פיש האט מען געזאגט שלום עליכם, די מלאכים זענען נישט הונגעריג, מענטשן זענען הונגעריג, פאר דו הייבסט אן באגריסן די מלאכים און פאר דו הייבסט אן די אלע זאכן, געט טו די טעיבל מיט אן אופען דייעלאג, היי מיין טאכטער, האו איז עווריטינג אין סקול, הו איז יור פרענדס, ווער באדערט דיך, באדערט דיך איינער? טאמער יא וואס טוט ער? שפילט ער מיט דיר דאקטער? כאפט ער דיר אן דארטן די וועדזשיינע און שפילט זיך אביסל זאלסט ווערן עראוזד? יו העוו טו העוו ען אופען טאלק, יעצט הער איך אויס און עטס אלע קענטס אויסהערן אויף די וועבסייטס ווי די מיידלעך הייבן אן צו רעדן אפען יא ער האט געהאט א פרענד האט ארומגענומען ב ב העי אלל דעט גארבעדזש שוד העוו קאם אוט ווען איט העפענד דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין. סאקמער קאקמער מיט בעלז שמעלז געווען גרויסע וועלטס ענטערפיונער נאך אינדערהיים מ'האט געקענט אונטערברענגען וועם מ'האט געוואלט מ'האט געהאט די גאווערמענט מיט זיך. מען האט געהארגעט, גערצחנט, ס'איז גארנישט ארויסגעקומען, היינט גייט עס נישט געשען, איטס נאט גאנא העפען, אונז אלע פייטן מיר פאר די סעיפטי אוו די טשילדרען, נעטס האט נישט קיין רעכט צו דיסטרויען סעיפטי אוו די טשילדרען, יעצט דער קליין דארף גיין זיצן אין דזשעיל, איטס נאט ענאף אז מען רימאווט אים, ספייקי ספייקי איז נישט די פראבלעם, דער וואס איז קאווער אפ פון חיים קליין, הי איז די פראבלעם, און איך בעט נאכאמאל יעדער וואס ער איז אין די סקול, זאל גיין צו דוב הייקינד, דוב הייקינד וועט אויפנעמען, דוב הייקינד איז נישט ווערט גארנישט איטס א וועיסט אוו טיים גייטס גראד צו די סעקס קריים יוניט און נישט צו די סיקסטי סיקס און די ניינטי ווייל דארטן וועט עס נישט אנקומען אין ערגעץ מען דארף גראד גיין צו די סעקס קריים יוניט און מען דארף שרייען קולות ווען ס'איז געווען די פראבלעם דעמאלטס מיט דעם קליין ס'איז אויכעט א קליין אין מאנרא משה הערש קליין האט יעדער עס פארשוויגן.

צוקומען צו די סעקס קריים יוניט און דאס מוז ווערן דורכגעארבעט און מען דארף וויסן נאך א זאך, איך זאג דאך ענק, איי גיוו יו קאנסטראקטיוו עדווייס נאו, אזוי זאגט רבי נחמן פון ברסלב, איך האב רחמנות אויף צוויי מענטשן, איינער וואס זיי הערן נישט וואס איך האב צו זאגן און איינער וואס זיי הערן און זיי פאלגן נישט מיינע עצות, איך זאג ענק אז אין יעדע סקול מוז זיין אזא מענטש וואס ער זאל זיצן, למשל אין א מיידל סקול דארף זיין א פרוי, ענד איף שי סי'ס פלוירטינג אראונד שי העז טו רייט עוועי ריפארט איט. איך דענק איך בין געווען אין פאפא מיידל קעמפ אסאך יארן, כ'פלעג דארט צאלן און איך פלעג דארט האבן קאסט און קווארטיר פאר מיין ווייב מיט אלע קינדער, געדענק איך אמאל ר' משה מנחם ווייס, כאטשיג איך האלט ער איז א שייגעץ ווייל ער האט געוואלט סאליסיטן צוויי הונדערט טויזענט דאלער פאר דעם מענטש אז ער זאל נישט קומען קעגן ברוך מרדכי'ן, איך האלט ער האט זיך נישט געטארט אין דעם מישן, אבער איך האב געזען אויף אים אסאך ווערי ריספאנסיבל זאכן וואס ער האט געטון, ער איז געווען אין קעמפ, ער איז געווען ביי די מקווה געווען איינגעשטעלט, בין איך געווען דעמאלטס א רוקי, נאך א יונגער דיין, ער איז געווען אין קעמפ דארטן, געדענק איך ווי היינט, ער האט געהאלטן אינמיטן פארלערנען גמרא תוספות פארנאכטס זונטאג, דאס האב איך אליינס געזעהן, איך בין דארט געזעסן. און ער האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן און ער האט גערופן, איך ווייס ס'איז געווען דעמאלטס דער מנהל פאר די מיידלעך, איך מיין אז ס'איז געווען סאמעט, און ער זאגט אים, כ'האב יעצט באמערקט ווי א מיידל האט גערעדט מיט א גוי גייענדיג דארטן ארויף אין די, איך ווייס צו די דיינינג רום, בקיצור, מ'האט אהערגענומען דעם גוי און מ'האט אים ארויסגעווארפן. דאס האב איך אליין געזעהן. און דו ווייסט וויפיל יאר צוריק דאס גייט? מסתם דרייסיג יאר, ווייל איך בין שוין נישט געווען אין פאפא דרייסיג יאר און מער. דאס איז די תפקיד פון אז מען זעצט דארט ארויס א שלמה הערצאג און סאקמער קאקמער, און נישט די איידיע זאל קוקן ווי לאנג די מיידל'ס קלייד איז און ווי הויעך די האר שטייען, דאס איז אלל באלאוני. דאס איז אן אייגענע רעלידזשען וואס מען האט צוזאמגעשטעלט אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און ביי די פרומע אז זיי זאלן קענען קאמפיעטן מיט די גויים. דעטס אלל איט איז. ווייל די אלע שטותים, די עירוב פראבלעם, אונז האמיר דאך אזויפיל משונה'דיגע פראבלעמס וואס מ'האט זיך אליין געמאכט, דאס האט אין די הלכה גארנישט, האט גארנישט מיט די הלכה. ווען זעמיר געווען קינדער אין חדר פלעגט מען שפילן טעלעפאן, טעלעפאן הייסט אזוי, דער ערשטער האט געזאגט איך הייס חיים, אזוי, זיך אויסגעדרייט צום שכן, דער האט שוין געטשענדזשעט, דער האט שוין געזאגט אן אנדערע זאך, ווען ס'איז ארויסגעקומען ביים לעצטן איז שוין אינגאנצן נישט געווען וואס מ'האט געגעבן דעם ערשטן מעסעדזש. אונז האמיר געמאכט אן אייגענע תורה, ס'איז דא אפאר משוגעים, ס'איז דא אזאלעכע שטערנס וואס האט אריינגעפירט יעצט זאליקא מיט דעם צודרייטן פינטו צוויי גנבים, א נייע מעשה, אונז זעמיר שוין געגאנגען צו די ספרדים, פינטו איז א לינקער, פינטו איז א ציוניסט, דו האסט א פראבלעם מיט ציוניזם? פינטו איז א ציוניסט, ער וואוינט אין די מדינה און זיינע מענטשן וואס זיי שטיצן אים זענען אלס פרא-איזריעל קומט א שטערן, א גוועלטס גנב, אנטלאפן פון איין לאנד צום אנדערן, האט געוואנדערט דא ביז ער איז אנגעקומען אין פאוער, האט ער, דאך ווייל זיין טאטע איז געווען א רב, ער האט עפעס ערלעדיגט פאר משה טעראריסט פרידמאן'ס, געקומען ער זאל אונטערשרייבן קעגן מיר, יענער האט נישט געוואלט, ער זאגט איך האלט נישט פון אונטערשרייבן, איך האב נישט מיט דיר גארנישט, זאגט ער, דו ווייסט דער נחום איז אזא שייגעץ, ער איז אן עוכר ישראל, מען דארף אים הרג'נען, זאגט ער, איך אליינס, איך האב קארעדזש און איך וואלט אים געהארגעט. פרעגט ער אים נו פארוואס טוסטו עס נישט וואס לויפסט ארום מיט חתימות נעם און הרג'ן אים, זאגט ער מיר ער האט אויך א גאן איך האב שטארק מורא פאר אים, זאגט ער און מיט דעם הייב איך נישט אן, עני איך וויל דיר זאגן איך האב נישט קיין גאן ברוך השם איך האב נישט געהאט און איך האב נישט געוואלט האבן איך האב געזאגט איי רעדער בי שאט דען שוט סאמבאדי עלס די פאליס האט מיר געאפערט א גאן איך האב עס נישט געברויכט אויף צו פראטעקטן קינדער דארף איך נישט הרג'נען מענטשן דער אייבישטער וועט ענק הרג'ן וועט ענק אלע אראפנעמען עניוועי איז אין א צייט ווי יעצט וואס מען שלאגט זיך און מ מ מ'איז מצליח, ס'איז שוין נישט די אלטע צייט, די רבינו יואל, די רבי זכרונו לברכה, עזריאל גליק, די רעבעצען, די אלע באלאוני גע'פגר'ט אונז זעמיר נארמאלע מענטשן, אונז האמיר גארנישט מיט די פעסט וואס איז געשען, מ'האט אונז געלערנט ליגן און געפיטערט ליגן, מ'האט אונז געפיטערט די קלאצענבורגער גלח, אלי' דוד טירנויער פלעגט אריין קומען יעדן זונטאג אין סטאקטאן סטריט, דער קלאצענבורגער גלח האט געזאגט, וואס איז געווען די גאנצער חינוך? עניוועי, אונז האמיר נישט מקבל געווען גארנישט, און פאר דרייסיג פערציג פראצענט פון אונזערע יוגנט האט עס געשאדט, זענען אלע געווארן אפיקורסים, זיי גלייבן אין גארנישט, זיי גלייבן שוין נישט אינעם רבי'ן זכרונו לברכה אויך נישט, און אפילו נישט אין אלי' דוד'ן אויך נישט, עניוועי, איז מען דארף מאכן אין יעדע תלמוד תורה און אין יעדן מיידל סקול זאל זיין א פרוי, א פרוי איז אין מיידל סקול אבוויעסלי, נישט אין תלמוד תורה, און אין תלמוד תורה דארף זיין א מאן, וואס דער מענטש האט איין תפקיד, ער זאל קוקן וויאזוי. די קינדער אר בלענדינג טוגעדער, וויאזוי די סטעף איז בלענדינג מיט די קינדער, ווייל אמת ס'איז דא איבעראל שוין ווידיאוס היינט, אבער זעסט דאך וואס ס'געשעט, ס'איז געווען אין קעמפ האט ער זיי גערופן צו זיין בעדרום, אזוי דערציילן מיידלעך, און אזוי ווייטער, און יעצט למעשה קוק וואס דא טוט זיך, דער קליינער איז א מען אוו פאוער און ער גייט עס טרייען צו פארשווייגן, ער גייט אנזאגן יעדן ווער ס'וועט מיטארבעטן ער וועט גיין פליען. סאו גייט מען צו דוב הייקינד און מען געט אים אריין אנאנימעס אלעס, ער שרייבט אויף ווער דאס איז, אבער דערווייל קומט מען נישט ארויס, נאכדעם וועט ער קומען צו דוב, דוב איז דאך א הונגעריגער מענטש פאר געלט, וועט ער זאגן ליסן, וויפיל קאסט עס? הונדערט טויזנט? איך וויש עס אפ. סא א שאנדע וואס דא גייט פאר, איך האלט אז די גאנצע דוב הייקינד וואס ער טוט איז אויך אונטערגעשטעלט פון קליין, אז נאכדעם זאל ער ארויסקומען ער האט גארנישט געטראפן. דעטס וואט היז דואינג. ער העט ארויסקומען נע קיינער האט באמת נישט קיין קאמפלעינטס ס'איז נישט געווען ס'געווען הילוסענעישענס איך האב דאך אויכעט הילוסענעישענס ס'דאך מיין פראבלעם אז איך האב ווען געזאגט רבותי דער מלמד האט גענומען איך קען דיך אגעי איך כווייט איך האב געקענט דעם מלמד און ער האט שוין געהאט אזא פאץ אזא פיפיק וואס האט שוין געפייגערט און דעמאלטס איז נאכנישט געווען ווייעגרע מיט די אלע נידלס וואס מ'געט זיך אין פיפיק זאל זיך אויפשטעלן האט ער גענומען א בראנפן גלעזל און ער האט עס אנגעפילט מיט האניג און ער האט אריינגעלייגט זיין טויטן פיפיק דערין, און ער האט גענומען פאר די קינדער און געזאגט נא לעק האניג, לעק האניג, אזוי ווי מען לעקט אויף די חומש רש"י אז מען קומט מען ברענגט אריין א יונגל דא ביי די אלף בית ביי די ערשטע כיתה לעקט מען דארטן די אלף בית האט ער אים אוי יעדער האט אים אויסגעזויגט דעם פיפיק דאס געדענקט מיר אונז און ער האט געוואוינט קעגן איבער סאטמאר און ער פלעגט נעמען די קינדער ווער ס'איז געווען די בעסטע האט אים געגעבן דעם קרעדיט אז ער האט אים געקענט טראגן די וועש אין די מקווה. און ער איז געווען אן אלמן, ער איז איינגעשטאנען ביי א קינד. דאס איז דרעקעס געווען, דאס זענען נישט געווען קיין מענטשן, דער היטלער איז נישט געווען קיין מענטש, היטלער איז געווען א רצח וואס די וועלט האט עס נישט געזען, אונזערע רעבעס זענען געווען דרעקעס וואס די וועלט האט עס נישט געזען, פרשת אחרי קדושים איז געווען ביי זיי דאס קלענסטע עבירה. זיי האבן נאך צוגעלייגט נאך זנות און געטון מיט די קינדער, און מען האט זיך גענומען שלאגן, איך האב געזאגט איך גיי אראפ לייגן די פיס, און זיי האבן מיך געסטראשעט מ'וועט מיך הארגען זאג איך איך האב פאר קיינעם נישט קיין מורא, און אז מען וועט מיך הארגענען אזוי ווי דער רבי האט געזאגט, ווען דער רבי איז ארויס זייער שארף קעגן דעם בעלזער רב, האט דער רבי געזאגט אז ס'איז געווען שבת, האט דער רבי זיך געגעבן א מאך אויף דעם העמד, און ער האט געגעבן א זאג, זיי האבן מיך געסטראשעט מען וועט מיך הארגענען, איך האב פאר קיינעם נישט מורא. און דעמאלטס האט ער אזא פליג געטאן מיטן העמד, איך ווייס נישט פונקטליך צו דערציילן, אדער די קנעפל איז געפלויגן, אדער די די די די בענדל איז געפלויגן, ס'איז געווען בענדלעך מיט די העמד, מיט די העמד איז ער געווען צוגעבינדן, בקיצור, איך האב עס דא געזאגט, איך האב פאר קיינעם נישט מורא, עס וועט ארויסקומען, וויפיל ס'וועט פארעכטן, עטס אפ טו די פיפל, איך האב עס ארויסגעברענגט, און נאו איטס אפ טו די פיפל טו פיקס, אלע טאטעס און אלע מאמעס פון די מוסד דארפן זיך צוזאמשטעלן און גיין צו די סעקס קריים יוניט. די סעקס קריים יוניט איז דא אין ברוקלין, אין דאונטאון ברוקלין, און מען דארף דארטן גיין און מאכן א קאמפלעינט, נאר וואס וועט זיין אדער עט מען ענק דערשרעקן אדער עט מען ענק אויסצאלן, עט די ענד אוו די דעי עט קיינער נישט קומען, אה די מיידל האט געמיינט ער האט איר געוואלט אנכאפן ארום די אקסל, עט איר נאר געוואלט געבן א קוש, און יעצט לאידך גיסא, איז דא אסאך וואס זאגן אז ער האט מיט זיי געוואוינט אויכעט, יעצט גיי ווייס דעם אמת וואס דא איז געווען, גיי ווייס דעם אמת. און איך וויל ענק נאכאמאל זאגן, רבותי, אויב עטס וועט פארפאסן יעצט די צייט, וועט עטס קיינמאל נישט האבן קיין היימישע מוסדות סעיף, און אונז פייט מיר, און אונז שלאג מיר זיך, און איך וויל ענק זאגן דעם אמת, איך זעה שוין נישט דעם גאנצן יחוס צו גיין אין א היימישע סקול, אין א היימישע מיידל סקול, עטס ווייסט אז די פאבליק סקול איז היינט טויזענט מאל סעיפער? יו דאנט נאו וואטס גאוינג אן, אין פאבליק סקול איז דא אזאלכע מענטשן וואס זיי דרייען זיך אין פאבליק סקול, דאס וואס איך האלט מען דארף האבן ביי אונז. און זיי טוען גארנישט מער ווי זיי דרייען זיך, נישט זיי טיטשן, נישט זיי טוען גארנישט, באט ווען דעי סעי סאמטינג פיקט מען דעם טיטשער אויף, און דעטס וואט ווי ניד. זלמן לייב, טייטלבוים'ן, דער זאלי, דער שייגעץ בעקט נאך היינט מענטשן. איך האלט זיי אין איין קאלן אויף מלמדים וואס זיי מעסן ארום מיט קינדער, נאר דאס איז קרוב למלכות, פאר געוויסע מענטשן האט ער מורא. יצחק שטערן טשעפעט די בחורים, זיי האבן מיר געזאגט, ער פרעגט ווען ס'צווישן די פיס עס קומט ארויס די ווייסע זאך וויאזוי די פילסט, אבער איך האב געזאגט סקען נישט זיין ער טוט אזא זאך, האב איך געזאגט קויף אזא פאר פופציג דאלער אזא קליינע פעדער מיט א טעיפ רעקארדער אינסייד איך וויל עס הערן, איך האב עס געהערט, ער איז א חזיר א מניוול, נאר וואס זלמן לייב האט פון אים אויך מורא, איינער איז געגאנגען צו זלמן לייב ער וויל עפעס פאררעכטן אין די קהילה האט אים זלמן לייב געזאגט הער אויס איך בין נאר דא איינגעשטעלט. איך האב בעל הבתים, איך האב דעם וואס קויפן מיר דעם קעדילעק, איך ווייס וויאזוי זיי הייסן, און איך האב שטערן, און ער האט פאר זיי מורא, זיי קענען אים ארויס טראגן, סאו דאס איז א חינוך? דאס איז נישט קיין חינוך, איך האלט אז די אידן ביי סטאלין זענען נישט געווען אזוי אונטערדרוקט ווי מען איז היינט אונטערדרוקט אין די היימישע מוסדות און אין די היימישע שטעט. דער רבי האט זיך איינגערעדט אזוי האט זיך איינגערעדט דער דברי יואל ער וועט נישט האבן קיין שום ער קען נישט אנקומען אין גן עדן נאר אז ער וועט מאכן א שטעטל און ער האט אויף דעם געקאכט און געבויעט און געטון איך וויל פרעגן וואס האט א מענטש פון דעם שטעטל ער האט אויב ס'איז ער נאכגעלאפן פרויען מען האט געזאגט דו האסט א פלעטבושער תחת וואס האט מען פון דעם שטעטל וואס זאלט מיך געארט ווען מען וואוינט צווישן די גוים אין וואודרידזש. וואס זאלט מיך געארט? ס'וואלט מיך גארנישט געארט. די רבי האט פארזעהן אז ווען ער'ט האבן א שטעטל ער'ט האבן זיינע רשעים ארום און ארום, און זיי'ן מאכן אויף דעם א גרויס לעבן, און זיי'ן יעדן אונטערדריקן, און זיי'ן ארויסווארפן קינדער. און דו קענסט זיי נערגעץ נישט טראגן די קינדער. ווי ווילסטו זיי טראגן פון מאנרא? האט ער א שטעטל און ער גייט יעצט אריין אין גן עדן. גראד ווען ער איז דארט ארויפגעקומען האט ער געזעהן אז ס'איז געווען די גרעסטע מיסטעיק. ער האט עס נישט געטארט מאכן.

און עס האט זיך אויסגעלאזט א פיקוח נפש ס'איז די גרעסטע חורבן צו האבן א שטעטל, יעדע רבי וואס האט געמאכט א שטעטל איז געגאנגען אין דר'ערד, יעדער, און למעשה אידן דארפן נישט האבן גארנישט צו טון מיט שטעטלעך און מיט זיין אינאיינעם, איך רעד מיט אסאך אינגעלייט, איך האב זיי געזאגט זיי זאלן מופן אויף. קליוולענד, כ'האב זיי געזאגט זאל מען פון דא, זאל מען פון דארט, אינגעלייט קאלן מיך אפ און זיי זאגן האסט מיך אזא גוטע עצה געגעבן אז דו האסט נישט קיין השגה, פרעג איך וואס איז אזוי גוט, זאגן זיי כ'וועל דיר זאגן זייער פשוט וואס דא גייט פאר, אין וויליאמסבורג האב איך נישט געדארפט אומקוקן אויף מיינע קינדער, קודם אז זיי זענען מיטגעקומען אין שול האב איך זיי געלאזט שפילן אין אויף ראדני סטריט, כ'האב דאך געוואוסט אלעס איז גוט, ליטל דיד איי בעליוו אז אין ראדני סטריט אינדרויסן זיצן חזירים וואס זיי גראופן אויף די קינדער, דא בין איך אין א גוי'איש שטעטל, פאר א גוי האב איך מורא. איך געב אכטונג אויף יעדן ריר וואס איך טו. איך גיי אין תלמוד תורה וואו מיינע קינדער גייען, איך וויל זען וואס דארטן געט מען צו עסן. איך דארף אבאכט געבן, כ'וויל נישט מ'זאל אריינברענגן זאכן וואס איך וויל נישט אז זיי זאלן עסן. ס'איז א נייע וועלט געווארן, ס'האט מיר געפאלן, א וועלט אז איך מוז אנהייבן נאכצוקוקן אלעס וואס ס'גייט פאר. ווען מיינע קינדער גייען צו א פרענד'ס הויז צו טון האומווארק, גיי איך מיט. איך וויל זען וויאזוי יענעמ'ס הויז זעט אויס, איך וויל זען וואסערע כשרות ער עסט, ער וועט געבן מיין זון א סענדוויטש און ס'וועט זיין א וויילע טרייף. טיפ. און דאס איז וואס איז געשען. און מ'האט צוגענומען פון אונז צו טראכטן. אונז האמער אפילו נישט קיין צייט צו טראכטן. אלעס האט מען פאר דיר געטוהן. אבער נאכדעם ווערט מען געוואויר אז די רשעים זענען רשעים ארורים, רשעים גמורים. איז אנבעליוועבל. איך בין דער איינציגער וואס איך בין זיך מחיה מיט די מעשה. ווייל איך זיץ און איך דרש'ן ווי א משוגענער יארן און אויף דעם האב איך נישט קיין שול ווי צו דאווענען. אויף דעם בין איך ארויסגעווארפן פון די קאמיוניטי. נישט וואס איך בענק שטארק נאך די קאמיוניטי. אבער. די אלע זאכן געווען ווייל כ'האב געמאכט א האטליין, איך האב ענק געוואלט לערנען רייט פראם ראנג, און אז עטס הערטס מיך נישט אויס, איז אזוי ווי ר' נחמן זאגט, כ'האב אויף צוויי מענטשן רחמנות, איינער וואס ער קען מיך נישט און איינער וואס ער קען מיך און ער פאלגט נישט מיינע עצות. כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, ס'קומט יעצט זומער, זומער איז א צייט, ס'איז דא א קליפ, עטס קענט זען דעם קליפ, מען קען עס זען, ס'איז אפן, עקספאוזד פאר עוועריבאדי, ווי אין א קעמפ, אין א וואלד, זיצט איין בחור אויפן צווייטן, אזוי ווי א פרוי, א מאן זיצט אויף א פרוי, און רייבט זיך אריין מיט אים, און נאכדעם שטעלט ער זיך אויף, און דער אנדערע בחור נעמט זיך ארויס די כלי, ס'איז שוין געווען ארויסגענומען פונעם פלאץ, און ער נעמט זיך עס רייבן. דאס איז אין א היימישע קעמפ, אונז ווייסמיר וועלכע קעמפ, נאר עס געשעט איבעראל. אז ער גייט אין וואלד מיט א חבר, אלל הי העז טו דו איז טו טאטש הים און דעמאלטס איז ער פיניש. און יעצט יעדער בחור טרייט צו טאטשן יענעם ווייל ער האט נישט קיין מורא ווייל די מינוט ער וועט קומען דערציילן וועט מען אים אויך אויסלאכן, די קעמפ וועט דאך נישט וועלן מאכן אן אישו, פאר איר שיקט אייערע קינדער אין קעמפ זאלט איר זיי זאגן אזוי, אין וואלד טאר מען נישט גיין ווייל ס'איז דא צוויי מיני בערן, ס'איז דא עכטע בערן וואס קענען ענק צורייסן, און ס'איז דא בחורים חזירים, מגידי שיעורים חזירים, איינגעשטעלטע חזירים, און גוים חזירים, אין יעדע קעמפ איז דא גוים, איך ווייס, איך באמת וואלט נישט געגאנגען אין א קעמפ, דער גוי זיצט מיט דער גוי'טע א גאנצע נאכט און רייבט זיך אריין אין איר, און טאטשט איר דארטן ביי אירע פרייוועט ביים לאך ביי די וועדזשיינע, און ס'איז אנגעפישט און ס'שטינקט. ווער געט אבאכט אז זיי זאלן זיך אויסזייפן די הענט פאר זיי קומען טאטשן דאס עסן פון אונזערע קינדער? קיינער נישט! נאובאדי קעירס! ער זיצט און לעקט אויס די גויטע אין אותו מקום ס'איז דארטן דא בלוט מיט אלעם, דאס איז דאך א נידה, כ'מיין א נידה וואס איז בלוטיג, און נאכדעם קומט ער אריין און וואשט זיך אפילו נישט אפ די הענט און ער גייט שיילן די פאטעיטאס און ער טוט און ער מאכט און ער וואט איז גאוינג אן? זענען אונזערע קינדער טאקע אזוי ביליג? און גאט האט אונז ברוך השם געגעבן יעדן פון פינף ביז צען קינדער, פיין, אבער זיי זענען אזוי ביליג געווארן דעט נאובאדי ריעלי קעירס, איך זעה ווען איינער ווערט קראנק מאכט מען א יום תפילה און מען שיקט ארום איבעראל, אין מצה בעיקערי געבט מען אבאכט אז ס'זאל נישט זיין קיין טייג, הלכה'דיג מען טאר דאך נישט האבן קיין טייג, געבט איינער אבאכט אז ווען יענער קומט ארויס פון טוילעט און רייבט זיך אויס און ער האט זרע אויף די פינגער אז ער זאל זיך מוזן אויסזייפן כאטש איינמאל אדער צוויי מאל גוט די הענט איז דא אויף דעם א משגיח, און סדארף זיין א ספעשל משגיח נאר אויף דעם אליין, און א פרוי זאל זיין משגיח אויף די פרויען די וואס זיי העלפן צו אין די קאך, ווען נישט איז דאך עס א חזיר שטאל, און נאכדעם אפילו ווען סאיז דא נאר מענער און סאיז דא נאר יונגעלייט איז די זעלבע פראבלעם, סאיז די זעלבע פראבלעם, דער אינגערמאן טוט זיך פונקט אזוי אויסרייבן ווי דער גוי און ווי די שקעצעלע, און סשטינקט פון אים, און ער וואקט אריין און ער טוט וואס ער וויל, סאיז דא איינער משה ראטמאן אין טאהש האט מיר פארציילט איינער ער פלעגט אויס.

גוט צו זעהן, ס'איז אכט פונקט, מ'מוז זיך זייפן ארום דארט ווי די נעגל קומען זיך צוזאם מיט די מיט די הויט, און מ'דארף זיך ארום זייפן גוט, און מ'דארף זיך אפשענקען און רינצן, און זיי ווייזן דארטן אז מ'זאל ווען מ'עפענט די קראן, זאלסטו נישט נאכאמאל נאכדעם וואס דו האסט דיך אפגעזייפט עפענען די קראן מיט די הענט ווייל די קראן איז אינפעסטעד, זאלסט נעמען א שטיקל פעיפער און מיטן פעיפער זאלסטו עס עפענען. דאז עניבאדי טיטש די טשילדרען דיס? העל נאו! איר זענטס משוגע? וועגן דעם איז דא אזויפיל אינפעקשאנס ביי אונז. און דעטס א סיריעס פראבלעם, מען דארף מאכן א שיעור אזוי ווי ס'איז דא א הלכות נטילת ידיים, מען מאכט א שיעור, מען גיסט מיט איין מאל א רביעית, מען דרייט מיט די הענט אזוי, מען דארף פארדעם מאכן א שיעור, מען דארף זיך אפזייפן די הענט, ווייל דו גייסט עסן, דאס ביסל וואסער גייט נישט מאכן דיינע הענט קלין, ס'גייט נאר מאכן טהור, ריין, באט פירסט יו העוו טו סאופ יור סעלף אפ געהעריג, איין יונג, איין בחור גייט אריין דעם צווייטן מיטן פינגער אין די מחילה אריין און נאכדעם גייט ער עסן, עניוועי. אונז האבן נאך א לאנג וועי טו גאו. איך האב הנאה פון דעם גאנצן פראדזשעקט ווייל איך האב הנאה אז וויאזוי זאגט רש"י טאקע פאריגע וואך אחרי מות שני בני אהרן ס'איז געקומען א דאקטער האט זי געזאגט זאלסט נישט שלאפן ווי ס'איז קאלט האט ער זי גארנישט געזאגט דער אנדערע האט געזאגט זאלסט נישט שלאפן ווי ס'איז קאלט ווייל יענע יענע זענען אזוי געשטארבן איז ער האט זי געווארנט מער ווי דער אנדערע. די זעלבע דא אויך. ביז יעצט בין איך דאך געווען א משוגענער, א קול קורא במדבר, א משוגענער, מ'טאטשט נישט, ס'טוט זיך נישט, זעהט. יעצט האט דוב הייקינד זאגט זיי האבן געקאלט צעניגע מאמעס, דער גוי האט יא געטשעפעט, גוד פאר יו. הלוואי וואלט אימפרעגנענטעט איף הי דידענט קער, ער האט עס אויך שוין געטון, כאטש א צען מיידלעך, ער זאל כאטש נישט האבן זרע לבטלה, כאטש אריינלייגן אין די מיידל, פארוואס? ווייל אז דו ביסט א פערד. גערעכט. און דו קענסט נישט רעדן מיט דיין קינד אפן? דעמאלטס ביסטו נישט מער ווערט. יעצט, איך האלט אין איין זאגן דאס שוין יארן, נאך פאר ס'געהערט די פרשה. קומען אסאך מאמעס איך בין נישט מסוגל אזוי צו רעדן מיט מיינע קינדער, איים סארי טו טעל יו איך בין נישט מסוגל. זאג איך אים פיין, וועגן דעם טענה איך אז ס'זאל זיין פרויען וואס זענען יא מסוגל, אדער מענער וואס זענען יא מסוגל, ווענדט זיך צו פאר א מיידל סקול צו פאר א אינגל סקול, און זיי זאלן רעדן מיט די קינדער. כ'האב געזען, איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב געזאגט א דרשה פאר זיבן הונדערט קינדער אין בית וגן, איז געזעסן דארט א סייקייעטריסט וואס ער איז איינגעשטעלט, ער האט זיך אויפגעשטעלט נאך מיר, איך האב זיי געזאגט איר זאלט וויסן אז מען טאר נישט טראגן שלחמנות ווייל דער עולם איז האלב שיכור, ס'איז געווען פאר פורים, כ'האב געמאכט א ספעשל פלאץ וואס אין די ישיבה האט מען געברענגט נישט די ישיבה אין די. סקול האט מען געברענגט די שלח מנות, פון צענער ביז צוועלף האט מען געברענגט, פון צוויי ביז פיר האט מען גענומען די וואס זיי נעמען, און מען האט זיך נישט געטראפן ביי קיינעם אין שטוב, און זיי האבן עס מורא'דיג מפליא געווען, ווער האט מיר צוגעהאלפן מען זאל עס דורכברעכן, ווייל עס האט זיך אויפגעשטעלט א סייקאלעדזשיסט, ניין א סייקייטריסט, א לייסענסד סייקייטריסט, ער איז דא אין סקול די גאנצע צייט. פון ווען די סקול עפענט זיך ביז ס'מאכט זיך צו, ער האט מיר נאך געזאגט ער קומט א האלבע שעה פריער צו זעהן וויאזוי די קינדער קומען אן, ווייל דאס האט צו טון, די גאנצע סיסטעם האט צו טון מיט ווען מ'קומט, וויאזוי מ'קומט, ס'איז מורא'דיג. האט ער געזאגט צו רעיפן א אידיש מיידל דויערט צען סעקאנדס, ער האט געזאגט א גויטע אדער נישט קיין פרומע גייט מיט הויזן, ס'איז זייער שווער אין צען סעקאנדס זאלסטו איר אראפשלעפן די הויזן, סאו בעיסיקלי די הויזן נוצט זי פאר א פראטעקשאן אז זי זאל נישט קענען ווערן גערעיפט אין לעס דען אבאוט טען סעקאנדס. אבער א פרום מיידל וואס האט זיך דארט א קליינע בודזשע האט זי דארט, און יענער קומט מיט א כלי מיט א שווערד וואס ער פארט אריין ווי א גזלן ס'דויערט צען סעקאנדס זאגט ער און וואנס יו דיד איט דיס גערל איז פינישט פאר לייף און די זעלבע איז מיט א יונגל האסט אריינגעשטופט דעם יונגל אין די מחילה אין די מקווה ער איז פינישט פאר לייף דו קענסט שוין פון אים נישט האבן קיין נחת העדעקס ער זיין ווייב און זיינע קינדער פאר די רעסט אוו דעיר לייף. סאו איך האב הנאה אז ס'איז געשעהן, ווייל יעצט זאגט מיר שוין דער עולם אה ר' נחום איר זענט דאך יא גערעכט, אונז אונז דארף מען טאקע אייך אויסהערן, נאר איך וויל דיר זאגן ביי לייבעלע קעלעצקי איז אויך געווען די זעלבע, יעדער האט געזאגט מען דארף אייך אויסהערן, מען דארף אייך אויסהערן, מען דארף אייך אויסהערן, וואס איז געווען נאכדעם? מען האט באצאלט דעם טאטן א הויז ער זאל זיין שטיל, און ער האט א שיינעם הויז אין בארא פארק, א קאו-אפ. און ס'איז נישט קיין חזרה. האט מען געמאכט תיקונים, מ'טרייט צו מאכן, אבער דעפענעטלי נישט לויטן חורבן פונעם דור האט מען נאך נישט געמאכט גענוג תיקונים. דיזאלג האט נאך א שול פון חזירא, און ס'איז נאך דא צענליגע און צענליגע שולן פון חזירא. סאו, יעצט וויל איך גיין אביסל רעדן. כ'האב געזאגט דארטן דעם שבת האב איך געזאגט תורה אין בית יעקב אוהב שלום. איך בין נישט דער אפיציעלער רב, נאר דער רב איז עפעס נישט געקומען שבת האט מען געבעטן אז איך זאל זאגן תורה. עניוועי. האב איך געזאגט א דרשה, דארט זאגט מען דריי מאל שבת, איינמאל נאך לכו נרננה, דארטן ווייל מען דאווענט דאך פרי, ווייל מען וויל דאך זאגן מנחה פאר די שקיעה, איז ביז מען קומט אן צו ברכי איז נאך נישט לילה, נישט קיין רבינו תם לילה, נאך נישט קיין קיין פופציג מינוט אזוי ווי די אמעריקאנער האלטן, ווי ר' משה האט געהאלטן, און נאכדעם זאגט מען שבת זאגט מען אויכעט נאכן ליינען זאגט מען א צען פופצן צוואנציג מינוט. און נאכדעם ביי שלש סעודות, יעצט כ'האב זייער אסאך גערעדט, ווייל ס'איז דאך יעצט די צייט פון ר' שמעון מיט די הילולא מיט די אלע זאכן, איז האב איך אייך געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א באקאנטע מעשה אז ס'איז געווען צוויי בחורים און ס'איז געווען חברים אין די ישיבה אין לאמזשע, זיי האבן פלייסיג געלערנט, שפעטער האט איינער חתונה געהאט אין די שטאט און אן אנדערער האט חתונה געהאט אין אן אנדערע שטאט. דער אנדערער וואס האט חתונה געהאט אוט אוו טאון האט נישט מצליח געווען אין ביזנעס אויך נישט, דער אין די שטאט האט שטארק מצליח געווען דורך אסאך יארן, זאגט אים זיין ווייב הער אויס דו האסט געהאט א חבר ער האט מצליח געווען דו ביסט געבליבן א שלעפער, אונז דארפן האבן נדן פאר די טאכטער אונז האבן שוין טעכטער איינס נאך ס'אנדערע איז ממילא בעט איך דיך א טובה פאר צו דיין חבר און קוק דיך אום אפשר טוט ער דיר העלפן, דער מענטש האט געזען קיין ברירה איז נישט דא נויט ברעכט אייזן. און ער גייט פארן, ער גייט פארן צום חבר, און ער גייט זיך אומקוקן וואס דארטן טוט זיך. שוין. ער האט דאך נישט געקענט, א געהעריגע טרעין טיקעט האט ער נישט געהאט, ער האט געכאפט היטשעס מיט א טשעריעט, מיט א וואגן, ווי ער איז געפארן. בקיצור, ער איז אנגעקומען אין די שטאט פון זיין חבר צען עלעווע ביינאכט, און ער האט נישט געקענט גיין אויפוועקן דעם חבר צען עלעווע ביינאכט, ער האט אים אפילו נישט געשריבן אז ער גייט קומען, האט ער זיך אראפגעלייגט אין א פארק שלאפן. לעבן דעם פארק האט מען געטראפן א מענטש וואס איז געווען געהארגעט, א הרוג, און די ערשטע זאך איז געפאלן די חשד אויף אים אז ער האט אים געהארגעט, דרייט זיך ביינאכט אין די גאס, וואס איז געשען איז מען האט אים גערופן צום משפט, און וויבאלד ס'איז געווען א איד און ס'איז געווען א מענטש וואס מען האט געהארגעט איז געקומען נישט נאר דער הויפט פון די פאליס נאר דער קעניג אליינס איז אויכעט מיטגעקומען זען דעם משפט, יא, מאכן זיכער אז מען דעם איד באשטראפן לויט זיין עבירה. און ער איז געקומען דארטן, און דער חבר זיינער, דער וואס איז געווארן געבליבן אן עושר אין די שטאט, האט אויך געהערט אז מען האט געכאפט עפעס א איד, און ער קומט אריין און ער זעט אז דאס איז זיין חבר וואס מען האט, ער האט מיט אים געלערנט אין די ישיבה. בקיצור, גייט ער צו און ער פרעגט אים, חיים'ל, וואט העפענד? זאגט איך וויל דיר זאגן דעם אמת, איך האב צוויי טעכטער שידוכים צו טון, איך בין געקומען צו דיר בעטן געלט, איך האב נישט געהאט קיין וועג צו קומען, איך האב געכאפט היטשעס, איך בין געוען מיד, איך האב מיך געלייגט שלאפן, איך האב גארנישט, איך האב נישט געוואוסט אפילו מען האט געהארגעט א מענטש. שוין, בקיצור, ער שטעלט זיך אויף, מען הייבט אן דעם משפט, מען פרעגט אים, דו האסט געהארגעט יענע מענטש? זאגט ער, איך ווייס פון גארנישט, און ער דערציילט זיין מעשה פונקטליך, אז ער איז געקומען וועגן געלט, שוין, בקיצור, דער חבר זיינער, דער וואס איז געווען דער עושר אין די שטאט, האט געזאגט פארן שופט איך וויל רעדן נאך אפאר ווערטער, זאגט ער פארן שופט איך וויל דיר זאגן דעם אמת, איך האב געהארגעט דעם מענטש, זאגט ער וואס הייסט וואס איך האב געהאט מיט אים א חשבון איך האב אים געהארגעט, שוין איז דאך שוין דער איד וואס איז געקומען פון ווייט אוועק איז דאך שוין געווארן דער משפט איז דאך געווארן שוואכער ווייל ס'דא שוין דא ווער ס'האט אים געהארגעט, שטעלט זיך אויף דער ערשטער און ער זאגט שופט לעבן דער מענטש וואס ער זאגט אז ער האט אים געהארגעט ער איז א ליגנער, איך האב אים געהארגעט. איז האבן זיך ביידע גענומען צו שלאגן אין קאורט ווער ס'האט אים געהארגעט, ביידע האבן געזאגט איך האב אים געהארגעט, דער קעניג איז דארט געזעסן, זאגט ער הער אויס, איך געב ענק ביידע אימיוניטי, איך וויל וויסן פונקטליך וואס דא גייט פאר, וויאזוי דאס מעגליך אז צוויי מענטשן לאזן זיך הרג'נען איינער פארן צווייטן, קיצור האט ער פארציילט די מעשה, אונז זענען געווען חברים אין די ישיבה, און מיין חבר וואלט נישט געהארגעט קיין פליג, איך האב געזען ווי מען איז אים חושד אז ער האט געהארגעט. בין איך געקומען אז מען זאל מיך הרג'נען שטאטס אים, איך האב פרנסה, איך האב קינדער, איך האב אייניקלעך, איך מאך חתונה, איך האב נדן פאר יעדן, ער האט נעבעך גארנישט, האב איך נישט געוואלט מען זאל פארגיסן זיין בלוט פאר גארנישט. דער קעניג איז געזעסן האט צוגעקוקט אזא פרשה, האט ער געזאגט איך וויל ענק בעטן איין טובה, עטס האטס דאך א ביכל ווי עטס שרייבטס ענק אריין אייער פרענדשיפ, איך בין דיין פרענד, דו ביסט מיין פרענד, די ידידים, שרייבט א טעלעפאן בוק, אלעס. איך בעט ענק א טובה, מיין נאמען שרייבטס אויך אריין, מיט ענק איך וויל זיין א דריטער גוטער חבר צווישן אזאלעכע צוויי חברים. עס איז א באקאנטע שפיל, ס'איז דא א שפיל פון דעם, ס'איז א מעשה. טייטשן די ספרים, ס'איז געשטאנען פאריגע וואך ואהבת לרעך כמוך אני השם, אויב ס'איז דא באמת אהבה פון א חבר צו א צווייטן, איז אני השם זאגט דער אייבערשטער, שרייב מיך אויך אריין צווישן ענקערע ידידים, איך וויל אויך זיין א ידיד מיט צוויי אזאלעכע גוטע פריינט. ס'איז יעצט די צייט פון די תלמידים פון רבי עקיבא וואס זענען געשטארבן, רבי אלעזר בן ערוך זאגט לב טוב, לב טוב דאס איז די ספירה, רבי אלעזר בן ערוך זאגט אז דאס איז די בעסטע זאך, ווייל ביז לג בעומר איז צוויי און דרײַסיק טאג דאס איז לב, נאכדעם קומט זיבעצן טאג, וואס דאס איז טוב. דער חילוק פון די ערשטע צו חלק פון די ספירה צו די צווייטע איז אז די ערשטע גייט מען אראפ מען איז אין דעפרעשן, תלמידי רבי עקיבא זענען געשטארבן עטס קענטס זיך פארשטעלן אויפן עוורידזש איז געווען זיבן אכט טויזענט לוויות יעדן טאג עטס ווייסטס וואס דאס הייסט די פרויען האבן גענייט תכריכים און וועגן דעם האבן זיי א יום טוב די גאנצע צייט פון ספירה טארן זיי נישט ארבעטן ס'איז דא אסאך שיטות אין דעם, ווען, צו נאר ביינאכט, זיי האבן געמוזט, אלע פרויען האבן זיך געמוזט נעמען נייע תכריכים, זיבן טויזנט לוויות א טאג, דאס איז דאך אנהערד אף, אין גאנץ ארץ ישראל היינט איז נישטא קיין זיבן טויזנט לוויות אין איין טאג, דער ר' עקיבא האט עס נעבעך צוגעקוקט, אבער דאס איז אלעס ביז ל"ג בעומר, ל"ג בעומר הייבט זיך אן א זמן פון שמחה, וואס ס'קומט שוין אריין די שיין, דער אור פון שבועות, ס'שטייט אזוי, ווען ס'געשעהט טאג און נאכט. איז דא בין השמשות, וואס איז בין השמשות? ס'לייכט נאך אביסל פון טאג און ס'קומט שוין אריין אביסל פון די נאכט. די זעלבע שטייט פאר משיח גייט קומען. פאר משיח גייט קומען, ס'גייט נישט קומען משיח מיט אמאל, דער אור וועט זיין צו גרויס. ס'וועט זיין גלות און יעדעס זעקס טויזענטע ווערט ארגער, יעצט איז די זעקס פונעם זעקס טויזענטע, דאס איז יסוד, דאס איז אונטערצוברענגען דעם גאנצן יסוד פון אידישקייט, דארף מען זייער וואטשן. און די זעלבע אויך. ווען ס'קומט די ספירה טעג איז חושך, מען איז דיפרעשאן, מען איז צובראכן, פון נאך ל"ג בעומר הייבט זיך אן א געוואלטיגער אור, ווייל ס'לייכט שוין אריין פון דעם שבועות וואס דער אייבערשטער זאגט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, איז ממילא פילט מען שוין די קדושה, סאו אז ס'קומט שוין יעצט די הארה, דארף מען וויסן, די תלמידים פון רבי עקיבא זענען געשטארבן ווייל זיי האבן געהאט קריגערייען צווישן זיך. ס'איז דא אזויפיל קריגערייען צווישן יעדן איינעם. דער הייליגער בעל שם האט געמיינט אראפצוברענגען אזא הייליגן דרך וואס ס'זאל מאחד זיין כלל ישראל. דאס איז געווען זיין כוונה. ס'זענען געקומען די רשעי הדור און זיי האבן עס אזוי צוצוהרג'עט, מען האט געמאכט א מלחמה צווישן ווילנער גאון און צווישן בעל שם, יעדן חסידות האט מען געמאכט א מלחמה און מען האט זיך איינגערעדט אז וויבאלד איך געהער צו טשערנאבל טאר איך נישט וויסן וואס טוט זיך ערגעץ אנדערש, מען האט אזויפיל באלאני פארקויפט, גוואלד וויפיל באלאני מען האט אונז פארקויפט אין סאטמאר דא די אלע יארן, אנשטאט ס'זאל ווירקן אז כלל ישראל זאל ווערן אן אחדות, האט עס געמאכט דעם היפך להיפך, יעדער איז צוקריגט. לאמיר זאגן אין זאליקעס ביהמ"ד צו אין ארוניקעס ביהמ"ד, יעדער איינער דארט צוקריגט, אויף וואס קריגן זיי זיך? אויף די שיטה? אויף וואס? עניוועי, מען דארף זען זיך נאכאמאל צוזאמצונעמען, אין ארץ ישראל איז א געפאר, ס'טוט זיך דארטן אז די נאכט האט מען אויכעט באמבעדירט, איראן האט דארט אנגעגרייט באמבעס, און אזאלעכע זאכן וואס וואלט געקענט דעסטרויען גאנץ מדינת ישראל, האט דער אייבערשטער געהאלפן. און די ציונים האבן אלעס געוויסט, און נעכטן נאכט האבן זיי באמבעדירט א בעיס, וואס אין די בעיס איז געווען אזויפיל ראקעטס באהאלטן, אז ס'האט אזוי געפלאצט אז ס'איז געווען טו פוינט סיקס אויפן ריכטער סקעיל, ווען ס'געשעט אן ערטקוועיק, ס'ציטערט, איז געשען טו פוינט סיקס, טו פוינט סיקס איז א שטארקער מוו. איך האב געטענה'ט איך האב אפילו מורא אז די רעגן וואס איז יעצט געקומען די גרויסע רעגן ס'האט צו טוהן ווייל מ'האט באמבעדירט דארטן אין סיריע, אין ענגלאנד פלעגט זיין א גרויסע פאג ס'האט געהייסן די לאנדאן פאג, האבן די סייענטיסט אויסגעטראפן באמבעס וואס זיי גייען ארויף שיסן עס ארויף און ס'האט צופלאצט די פאג און ס'נעמט זיך רעגענען. יעצט צו דאס איז כשר פאר א מקווה דאס וואסער צו נישט האב איך שוין גערעדט מיט רבנים אסאך מאל נאך מיט. צוואנציג דרייסיג יאר צוריק, זיי זאגן אז ס'איז כשר ווייל ס'האט גארנישט צו טוהן, דו טאטשסט עס נישט, נישט קיין הויה על ידי אדם, ס'איז גארנישט, א גרמא דגרמא, ס'איז אבער נישט וויכטיג, ס'איז געווען יעצט אזאלעכע מופתים שלא כדרך הטבע וואס עטס ווייסטס אפילו נישט, עטס האטס נישט, עטס ליינטס זיך נישט די צייטונג, ס'איז די מצב איז אזוי אנגעשטרענגט געווען, נעכטן האט מען נאך אפילו געהאלטן אז מ'וועט נישט קענען גיין אויף מירון ווען מ'וועט נישט לאזן גיין ווייל מ'האט געוויסט אז איראן גייט אטאקירן, יעצט איך וויל ענק זאגן איראן איז א לאנד, וואס אונזער גאנצער פורים איז איראן, פרס ומדי, דאס איז איראן, זיי האבן אונז געוואלט אונטערברענגן די צייט פון המן אחשורוש, דארט איז שוין אזוי ווייט געווען אז מ'האט שוין כביכול ארויסגענומען פונעם אייבערשטן א חתימה, ס'איז שוין געווען נכתב ונחתם בטבעת המלך, דער אייבערשטער האט שוין געסיינט להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ס'איז שוין געווען גע'חתמ'עט. און ברוך השם דער אייבערשטער האט אונז געמאכט א ישועה, א ישועה גדולה, וואס דארף מען אונז צוריק טון פארן אייבערשטן, מען זאל צוריק מתקן זיין דעם חטא פון די תלמידים פון רבי עקיבא, מען זאל זיך ליב האבן, מען זאל זיין ידידים איינער מיטן צווייטן, מען זאל אפגעבן כבוד איינער פארן צווייטן, איך וויל ענק ארויף לייגן א מעשה פון טאלנער רבי'ן פון ירושלים וואס ער פארציילט, און איך וויל אז דער עולם זאל אנהייבן והחי יתן אל לבו. און צו די מעשה וויל איך צולייגן אז איך קען א מענטש וואס ער איז געווען פון די ראש הלוחמים קעגן קלויזענבורגער רב און ס'איז אים גארנישט געגאנגען, שידוכים, ס'איז געווען גיטין ביי אים, ס'איז געווען אלע צרות, איינמאל קאלט ער מיך אפ איך הער אז דו פארסט אויף ארץ ישראל, זאג איך יא, זאגט ער וואלסט מיר געקענט טוען א טובה, איך וויל זאלסט צוגיין צום קלויזענבורגער רב'ס ציון און זאלסט אים איבערבעטן אין מיין נאמען, איך בין געווען פון די ראש הרשעים קעגן אים, זאג איך אים איך האלט זאלסט אליינס גיין. זאגט ער ניין איך קען נישט ווייל איך וועל גיין אין בית החיים וועט מען מיך דארט זעהן וועלן מיך ביידע הרג'נען סיי די קלויזענבורגער און סיי די סאטמארע איך קען דאס נישט טוהן איך הייס דאך פונעם פאן טראגער פונעם דברי יואל און פון ר' אליהו דוד טירנאוער מיט די אלע שקצים איך מאך דיך א שליח זאלסט צוגיין זאלסטו מיך זאלסט אים איבערבעטן אין מיין נאמען און איך בין געגאנגען איך האב אים איבערגעבעטן איך האב אפילו געמאכט ווידיאו דעמאלטס מיט סעלפיס מיט מיין סעלפאן כדי ער זאל זעהן אז איך בין דארט געווען און איך האב געזאגט געזאגט פאר אים אפאר קאפיטלעך תהלים און ער האט מיר געזאגט א יאר שפעטער ס'האט זיך אלעס אנגעהויבן צו רוקן לטובה ער האט ממש נישט געגלייבט דער קלאצענבורגער גלח איז דאך געווען א גלח כ'האב דאך אים כ'האב כ'האב באליידיגט א גלח און אלעס איז מיר געגאנגען צוריק צו וועגס כ'האב אים איבער געבעטן און זאכן האבן אנגעהויבן צו גיין פארווארד פאזיטיוו און מיט דעם וויל איך ענק זאגן אונז האמיר געלערנט הלכות ציונות. מ'דארף פיינט האבן מ'דארף רעדן אויף זיי. ליב האבן א חבר וואס איז נישט קיין ציוניסט דאס האט מען אונז נישט אויסגעלערנט. דאס איז געווען א זאך וואס דאס איז געבליבן נעבעך באהאלטן אין די ספרים, אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט מ'דארף ליב האבן יענעם אויך, און געבן כבוד פאר יענעם, גריסן פאר יענעם, מ'האט אויסגעלערנט יעדן אונטערצוברענגען. שטעלן זיך אויף אפאר שקצים און זיי האבן געדינגען א גוי צו א איד, ער האט מיר געזאגט אויף עברית, תסגור את ההאטליין אחרת אני יורה בך. איך האב מיט דיר גארנישט, ווילסט נישט אויסהערן מיין האטליין, הער עס נישט אויס, איך שיק נישט קיין פלאקאטן אינמיטן די גאס, איך האב אבער אויך א מיינונג אז ס'איז זייער וויכטיג, און נעמען אן איזראעלישן מאפיא ער זאל מיך שיסן, שטעל דיר פאר, דאס אלעס האט מען געמעגט? אוואדי אז לייזער קעסטמאן האט געמעגט הרג'נען דעם שטארק, מעג מען דאך דאס אויכעט, דאס האט מען אונז אויסגעלערנט, רציחה, הרג'ע יענעם, טאמער וועסט נישט האבן קיין שום טעם פארוואס דו האסט יענעם געהארגעט, וועסטו זאגן ער איז געווען א ציוניסט, ער איז געווען פארכאפט אין די שיטה, דעטס אלל, דאס איז גענוג א ריזען. דאס האט מען אונז אויסגעלערנט, אבער בין אדם לחבירו האט מען אונז נישט אויסגעלערנט, און רבותי ווילאנג ס'וועט נישט זיין בין אדם לחבירו קען משיח נישט קומען, משיח האלט זיך נישט ביים משוגע מאכן, סאקמער, קאקמער, וויזשניץ, פיזשניץ, דער זאגט וועי וועי וועי בא פי פי פי פי, איז נאט אינטערעסטעד אין דעט גארביטש, אונז מוז מען מאכן ויעשו כולם אגודה אחת, נאכדעם ווען מ'וועט זיך צוזאמען נעמען אינאיינעם, דעמאלטס וועט ער קענען קומען, ווען נישט, דאונט איווען טינק אויף פארקינג היער. קענסט די סיינס? דאונט איווען טינק דו מיינסט משיח גייט קומען צו דיין גארביטש, דיין קרעפ וואס דו האסט אריינגעברענגט דא אינעם עולם, שנאת חינם, ס'דא אזויפיל מענטשן וואס האבן זיך אונטערגעווארפן אונטער סאטמאר און מ'האט זיי אויך גערודפ'ט, וואס זענען זיי שולדיג געווען? פארוואס? ווייל עס איז כיוון שניתן רשות למשחית אינו מבחין, מ'האט יעדן גערודפ'ט פאר גארנישט, א איד שטעלט זיך אויף און ער זאגט מ'איז מכשיל אונזערע קינדער מיט משכב זכור, ס'נישט דא נאך א עבירה וואס איז אזוי הארב אין די תורה ווי משכב זכור, ס'איז. סקילה, חמץ אום פסח איז אזוי הארב? כאפט מען אים אן און מ'דינגט א מאפיא זאל אים הרג'ענען, שיסן? מ'לייגט אויף אים א חרם? יצחק שטערן און די עלפערט מיט די אלע שקצים זענען די וואס זיי שטויסן אוועק משיח'ן. איך זאג ענק נאכאמאל, ווילאנג ס'וועט נישט זיין שלום דאונט איווען טינק אוו פארקינג היער, ווייסט די סיינס? דאונט איווען טינק אוו פארקינג היער אין מאנהעטן איז דא דאונט איווען טינק אז משיח וועט קומען איז נאט אינטערעסטעד טו קאם מיט אזא מין מעסד אפ קאמיוניטי יו העוו טו סעטל יור סעלף און סטרעיטן אוט האט יענער געגאנגען איבערגעבעטן דעם קלויזענבורגער רב און ס'האט אים אנגעהויבן גוט צו גיין יעצט וויל איך עטס זאלטס הערן די מעשה און ס'עט זיין זייער א שיינער מוסר השכל פאר ענק ס'איז טאלנער רבי אין ירושלים. מוז איך אייך דערציילן א מעשה נורא וואס איך האב געהערט היינט נעכטן פון מיין טאכטער.

מוזטו זיין וואך נאך אביסל און רייסן שטיקער פון זיך אליינס נאך דעם גרויסן טאג פון א וואך צייט נישט געשלאפן, ביז מלקין אותו וישן לאלתר ברוך השם, יעצט איז די צייט מען זאל צוהערן א מעשה נורא וואס כ'האב געהערט אט אט אט א מעשה וואס האט פאסירט. דערציילט דער נעפיו דער פלימעניק פון מיין איידעם. מיין טאכטער פארציילט אונז דאס אז ער איז געפארן אין אמעריקע ממקום למקום צו ניו יארק א טיסת פנים, און דארטן אין דעם עראפלאן זעצט זיך לעבן אים א יונגערמאן, זעט אויס א ליטווישע יונגערמאן, מיט צוויי קינדער, און ער זיצט לעבן אים אויפן עראפלאן אויפן פליגער, און ברוך השם ער איז נישט מיושבי השולחן ביי מיר אין לאווע באלקען ווערט ער נישט פארשלאפן און ער איז אויף, און די צווייטע איז אויך אויף, א חידוש צוויי אידן זיצן און זיי שלאפן נישט, נו אז מען רעדט שוין מיט א איד פון וואנעט ביסטו, זאגט ער ער וואוינט אין קרית ספר אין ארץ ישראל.

און ער איז געגאנגען צו פרעגן זיין ראש כולל, זיין ראש ישיבה, זיין רב, וואס זאל ער טון, און דער רב האט געזאגט אז עס איז מעגליך אז אין אזא סארט פאל דארף מען טראכטן פון זיך צו שיידן. סיי ווי איז געוועזן נישט קיין עקסטערע ליבשאפט דארטן, און עס איז סיי ווי געוועזן א רעיון כמה פעמים שעלה על הפרק, נישטא קיין קינדער, עס איז צען יאר און שוין עלף יאר,

זאגט דער רב ער האט א חבר א דיין און ער איז עוסק אין גיטין, צו רעדן מיט דעם דיין און אים פרעגן ווי אזוי גייט מען צו צו אזא זאך, צו מ'זאל יא ווארטן א יאר צו נישט, זיי פרעגן ביי רבנים ביי בית דין, און אזוי ווי זיי זיצן און זיי רעדן פון דעם, זענען זיי ביידע אנטשלאפן געווארן, אנטשלאפן געווארן, האט פאסירט א מעשה נורא, מעשה שהיה כך היה, אז די רעבעצן.

זאלט וויסן זיין אז אייער מאן האט געלערנט אין פאניוויזש בשנת תשמ"ט, וואס דאמאלס איז געוועזן א גרויסע מבוכה אינצווישן די מחלוקת הכי נוראה אינצווישן אחינו הליטאים און אחינו החב"דים, און אייער מאן צוזאמען מיט נאך א בחור ביי אים האבן גערעדט אויף מיר און אויף מיינע מענטשן אסור לדבר. און דאן זאגט ער אז דער זאך האט אייך אפגעהאלטן פון קינדער, און איר דארפט זען צו פרעגן אייער רבי'ן וואס מען דארף טון מיט אזא זאך איידער איר טראכט פון גט'ן. מען גיבט זיך א וועק אויף, זי איז צושראקן, קיינמאל נישט. מעלה געווען על הדעת אז זי וועט אראפפאלן עשר מעלות אחורנית צו זען דעם ליבאוויטשער רעבן בחלום אז עס שטייט אשרי מי שהוא כולו בחלום אויף א גוטע זאך ווער ווייסט וואס עס שטייט אויף דעם זי איז אינגאנצן פארקאכט און פארציטערט האט קיינער נישט געוויסט אז איר מאן איז געווען מרושע מיט דאווענען וועקט זי אויף איר מאן און זי זאגט אים זאלסט וויסן זיין איך האב יעצט געהאט אזא חלום זאגט ער פארדעם האסטו מיר אויפגעוועקט פון שלאף קוים וואס איך בין אנטשלאפן געווארן מיט מיינע צרות מיט די. אבער זי לאזט נישט זי איז א נודניק. זאגט תגיד אתה היית אז בישיבה, זה נכון הפרט הזה? דאס איז ריכטיג דער פרט? זאגט איך בין געווען נאר א גרויס געשעפט מה את מבלבלת במח סוף סוף ס'געווארן צוריק רואיג אין שלאף צימער און מ'איז צוריק איינשלאפן געווארן ס'גייט נישט אריבער קיין האלבע שעה און יעצט איז געקומען דער מאן און ער וועקט זיך אויף מיט קולות וברקים זאגט ער אני חלמתי אותו דבר.

נעם צען מענטשן, פאר זיך קיין ניו יארק, גיי ארויף אויפן ציון פון ליובאוויטשער רבי און בעט אים איבער. ישיבה פ. איידער ער גייט ארויס, זאגט אים דער ראש ישיבה, אל תחפש שמה מנין, ווייל טאמער וועסט זוכן דארטן א מנין וועסטו דאך האבן ליובאוויטשער, און זיי וועלן הערן. וואס איז דער ענין פון בקשת מחילה און אלעס וואס דערציילט עס וועט פון דארטן נישט ארויסגיין ס'וועט זיין א בריטן קייגן דארטן איז במילא זיי קלוג און פרוביר צו נעמען מענטשן וואס געהערן צו אונזער בני חבורה זאגט ער ער האט א שוואגער וואס וואוינט אין ניו יארק און ער האט א כולל ער וועט שוין טרעפן זיינע מענטשן וכך הוה געגאנגען אויפן ציון. האט געווארט אין א צייט שלא יום ולא לילה זאל נישט זיין דארטן צופיל מענטשן, און האט געבעטן מחילה פון ליבאוויטשער רבי'ן ער און זיין ווייב געשטאנען ביים ציון דארטן און האט געבעטן שויתי מרא דאתרא אין מאנטיפיורי סעמעטערי, ער בעט מחילה פון ליבאוויטשער רבי'ן וואס ער האט גערעדט כך וכך יארן צוריק אין פאניוועזש אויף אים און אויף זיינע מענטשן, ער בעט מחילה אז שוין. נו, אז דער אייבערשטער האט געהאלפן און זי איז פארשוואנגערט געווארן און ס'איז געבוירן געווארן צוויי קינדער, און זייט זיי זענען פינף יאר אלט, ס'איז שוין די דריטע יאר, אין דעם טאג פון זייער געבורט נעמט ער די צוויי קינדער קיין אמעריקע און צו גיין זאגן תהילים אויפן ציון פון ליבאוויטשער רבי ויהי לפלא מקום טהור, דאס האט דערציילט אט דער נעפע וואס ער האט פונקט געפארן מיט אים אויפן עראפלאן מיט די צוויי קינדער, צווילינגען. זענען שוין מער ווייניגער בר דעת צו פארשטיין, זאגט ער אז מען טאר נישט רעדן אויף צדיקים, און טאטי און מאמי האבן גערעדט און עס האט נישט געטויגט, יעצט אז איר זענט געבוירן געווארן דארף מען גיין און זאגן תודה רבה און שטיין ביים ציון און בעטן. א מעשה ר' דוד וואס איז געשטאנען ביי די מעשה, צוזאמען מיט מיר, האט געהערט די מעשה נאך איינער האט ער געפרעגט וואס איז געוועזן דעם לובאוויטשער רעבן אזוי וויכטיג ער זאל אראפקומען משמי השמים העליונים און ראטעווען דער ליטווישע אינגערמאן פון קרית ספר וואס האט נישט קיין קינדער און ער גייט פאר גט אז וואס וואס שטייט דא אז דא שטייט אז די לובאוויטשער רעבע וואוינט נישט אין קרית ספר און ער גייט מיטן ברייטקייט אז יעדער איד דארף מען זעהן צו צו העלפן אפילו איינער וואס האט אים באראדט. אז דאס איז די ליובאוויטשער היים. דערצייל איך אייך א מעשה, און אזוי ווי איך האב אייך געזאגט, איך האב נישט ליב סתם אז מען רעדט און מען איז מגזם, בין איך געגאנגען מברר זיין און די מעשה איז א מעשה שהיה ס'איז אמת לאמיתו. די איינציגע זאך איז אז דער יונגערמאן האט געהאט געזאגט פאר דעם פלומעניק אז ער זאל נישט, ער געט אים נישט דעם נאמען מיט די אדרעס, ווייל זה הדבר האחרון שחסר לו אז ס'זאל ווערן עליה לרגל, ער וועט ווערן געהארגעט פאר פון די שטיינער פון די ליטווישע אויף וואס ער האט יעצט געטוהן, און די חב"דניקעס וואס ער האט דאמאלס געטוהן, און דער בתרי קטלי קטלת ליה ער גייט שטארבן צוויי מאל. און ס'איז בעסער קיינער זאל נישט וויסן נישט פון זיין נאמען און נישט פון זיין אידנטום, דאס איז. שוין, דא האט עטס געהערט א מעשה. איך האב נאר געוואלט צולייגן נאך א קליינע מעשה. דא קומען דא אפאר ראצערס שקצים, זיי מיינען אז זיי זענען גאטס פארזארגערס. מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, איך בין געווען א מעמבער אלע יארן, און וואס האט עס אויפגעטון? זיי האבן דאך געמיינט אז איך וועל גיין. און איצעלע פימפ דער שייגעץ האט מיר געזאגט אזוי, לייגן אין בית החיים וועל איך דיך לייגן דא אין סאבעל פארק. זאג איך אים, ווען דו קענסט מיך דא לייגן געב איך דיר הונדערט אלפים. ס'איז געווען דער גרעסטער כבוד פאר מיר אז א פארק וואו קינדער קומען זיך שפילן. איך האב זיך. מוסר נפש געווען פאר זיי, און נאכדעם האבן זיי געזאגט ער וועט גיין דאווענען אויף סאוט אויף ווי האבן זיי געזאגט אויף דריגס דארט איז דא די קירכע ווייסטו איך דאווען דאך דארט אין די שול האבן זיי געמיינט איך וועל גיין אין די קירכע דאס איז די סאקמערע קאקמערע טעות איך בין נישט קיין איד ווייל סאקמער קאקמער האט מיך געמאכט א איד איך בין א איד ווייל מיין טאטע איז געווען א איד און מיין מאמע איז געווען א איד און מיינע זיידעס זענען געווען אידן. און האבן מיך ארויסגעווארפן פון ווילימסבורג און פון קאק מער יאק מער באק מער שמאק מער האב איך מיט ענק גארנישט וויל איך ענק פארציילן געוען א מעשה מיט אפאר יאר צוריק דריי פיר אדער פינעף יאר צוריק כ'האב עס שוין פארציילט אויפן האטליין ס'איז נישט קיין סוד איז בקיצור מיין ווייב זאגט מיר ס'איז דאך נישט קיין תכלית די קינדער ווערן עלטער שידוכים גייט נישט. גיי זיי מתפלל, זאג איך איך וואלט גערן געגאנגען מתפלל זיין, כ'האב נישט וואו צו גיין, מ'וועט מיך כאפן אין סאטמאר אין בית החיים, ס'איז געווען מיין שווער, איז געשטארבן, מ'האט מיך געטראגן אין בית החיים, איך בין שוין געווען דארטן א שעה פריער ווארטן, קומט צו עפעס אזא בלש, זיי האבן דאך די בלשים, די סאקמערע קאקמערע האבן בלשים, ס'איז איינער מיט א ברייטן הוט, וואס טוסטו דא? איך האב נישט געענטפערט, איך האב נישט מיט זיי גארנישט, איך גיי נישט צום סאטמאר רב'ס ציון איך ווייס נישט וויפיל יארן שוין, איך גיי נישט, דו ווילסט מיך נישט דארט האבן, דו ווילסט מאכן פורים פון מיר, פורים זאלסטו מאכן פון דעם ברך משה, נישט פון מיר, עניוועי, איך האב זיי אלע אין בוידעם, עניוועי זאגט מיין ווייב מ'דארף אבער גיין מתפלל זיין, בקיצור. בין איך געגאנגען מתפלל געווען אין ניו דזשערסי, ניו דזשערסי איז דא א בית החיים, דארט איז דא די ווינער חלקה אלעס, פארט דארט איינער דורך מיט א קאר און נעמט זיך שרייען שייגעץ, אה פיין זעהט אויס אז דא דארף איך אויך נישט זאגן גארנישט, און אוועק געגאנגען. בקיצור, כ'האב זיך מיישב געווען, ס'איז פונקט דעמאלטס געקומען דעם ליובאוויטשער רב'נס יאהרצייט ג' תמוז, זאגט פאר מיין ווייב לאמיר גיין צום ליובאוויטשער רבין, דארט קען מיך קיינער נישט, און אויסער דעם וואס מען קען מיך יא צו מען קען מיך נישט איז דאך נישט וויכטיג, אבער למעשה קיינער טאר נישט זאגן גארנישט, פרעגט זי פון וואו ווייסטו, זאג איך איר ווייל ווען כ'האב געהאט מיינע צרות פלעג איך פארן דאווענען יעדן טאג אויף קראונהייטס, און דער גבאי דארט האט מיר געגעבן אן עליה אויך, ס'איז געווען א וואכן טאג האב איך אים געזאגט געב מיר נישט קיין עליה ווייל מען האט מיך געלייגט אין חרם, ווען ס'גייט דאך איך בין אין חרם מיט די לייט און פאר דאס האט מען מיך מקרב געווען, זאגט ער איר זענט אין חרם אין ווילאמסבורג? בא אונז טוט קיין איד אין חרם ניט. זאגט ער, איר ווייסט אז דער רבי האט געשיקט מאכן שלוחים מאכן שילן פאר ארגערע אידן ווי איר זענט, סאך ארגער, אפילו נישט פאר קיין שומרי שבת. שוין, אזוי האב איך זיך געמוטשעט און געגאנגען און געקומען, שבת האב איך נישט געקענט גיין ווייל ס'איז צו ווייט, שוין, ס'איז גוט געווען. איז ויהי היום זאג איך פאר מיין ווייב, ווייסטו וואס, לאמיך טאקע גיין צום לובאוויטשער רבינ'ס יאהרצייט, לאמיך פארן אויף לובאוויטש און מיר זעהן וואס מ'קען דארט פועל'ן, גראדע איך האב א זומער פלאץ האב איך קעגן איבער סאטמארע קעמפ קעגן בית רחל, איז דארטן לעבן מיר איז אויך דא א לבאביטשער, ס'איז דא א געהעריגע לבאביטשער מוסד, ס'הייסט מי מנוחות דאכט זיך מיר, און דארטן האבן זיי מיר געגעבן עליות אלעס, נו מ'איז אנגעקומען א סאטמערע קאקמערע טייטלבוים וואס ער פארקויפט קאפי, ער איז א. ביים מעיאר פון מאנרא איז ער אן איינער פון די איידעמער, איז איין טאג ברענגט ער א ספר תורה און דארט איז דא א שול, ס'הייסט ביי אונז איז דא א פלאץ ווי מ'קען שפילן, דאס איז די שול, קומט ער צו מיר צו דער גראבער רולי פאולי און ער זאגט מיר, דו קענסט נישט אריינקומען דא דאווענען אין שול ווייל איך האב געברענגט דעם ספר תורה. זאג איך אים נעם דעם ספר תורה און טראג עס דיר אהיים, דאס איז א שול וואס דאס געהערט פאר אלע שותפים וואס זיי וואוינען דא, שוין. בקיצור, איך האב דאך שוין געזען דאס א א ספרדישער, א פרענק, א ספרדישער טייטלבוים, איז בקיצור, איך בין צוגעגאנגען צו אים און איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן, איך גיב דיר ביז נאך שבת דו זאלסט פארלאזן דאס פלאץ, טאמער דו ביסט דא נאך שבת זאג איך דיר צו, איך קום אהער מיט די טשיילד אביוז, מיט די טשיילד פראטעקשאן, ווייל דו האסט מאלעסטעד צענליגע בחורים. דו האָסט אין סטראָזשניצער מקווה צוגעבונדן אַמאָל אַ בחור און דו האָסט אים אַרײַנגעשטופּט אין דער מחילה, הערסט, אַז ס'האָט אים געגאָסן בלוט. און ס'איז דאָ אײנער, װאָס ער האָט אַ סטאָר, װאָס ער האָט גענוצט זײַנע קאָפֿי, און, ער פֿלעגט מיר אַלץ זאָגן, ער האָט מיך אין טאָש האָט ער מיך מאָלעסט, ער פֿלעגט פֿאָרן אױף טאָש. כ'האָב אָפּגעקאָלט דעמאָלט מײַלעך און כ'האָב געזאָגט, מײַלעך, דו װילסט נישט, אַז דו זאָלסט דורכגײן דאָס, װאָס סאַטמאַר איז דורכגעגאַנגען? מײַלעך, איך בעט דיך, לאָז דעם טײטלבױם-חזיר נישט אַרײַן. ער פֿאַרקױפֿט קאָפֿי, פֿאָקי פֿאַרקױפֿט ער. עניװעי. און סוף איז געווען אז מען האט אים אפגעזאגט ער טאר נישט קומען, און ער דא ביי אונז האט ער געמוזט פארקויפן זיין פלאץ ווייל ער האט געזען מיט נחום ראזענבערג גייט ער נישט אנהייבן, דער עולם זאגט נחום ראזענבערג גייט נעמען קער פון די סקול, נחום, ס'איז דא נאך א נחום, ס'איז דא א נחום קליין אויך, ס'איז דא א נחום ראזענבערג און א נחום קליין, דאס איז די סטרא קדישא, דאס איז די סטרא אחרא, עניוועי, למעשה האט ער זיך אפגעזאגט ער קומט נישט מער, דעטס איט, איך האב נישט קיין צרות מיט אים, און יעדן איינעם בעט איך ווארפטס ארויס זיין קאפי, ער געט פאר בחורים קאפי אומזינסט, נע, נ, טוט זיי, משכב זכור, און ער געט זיך וועגן דעם אז זיי באקומען אפאר פראצענט ווי זיי לייגן אריין זיינע מאשינען, עניוועי, ווי סטיל העוו א לאנג וועי טו גאו, באט איך וויל צוקומען ווייטער צו די זאך. סאו איז איז דארטן נישט געווען, לעבאוויטש האט מיך אויכט אריינגעלאזט, האמיר געגעבן עליות, דעי דעי נאו וואט וואס גאוינג אן, עטליכע פרויען פלעגן צוקומען ווען כ'פלעג גיין דאווענען אין שול שבת און קומט צו מיר ראביי טענק יו, ווי קאנגרעדזשולעיט יו, זיי האבן געוואוסט ווער איך בין, דאס איז נאו סיקרעט, עניוועי, איך זאג מיין ווייב כ'גיי צום לעבאוויטשער רעבן צום ציון, כ'וועל מיך דארטן אויסוויינען, אן ערליכער איד איז ער דאך געווען, ער איז געווען זיכער ערליכער פון מיר, ווייל ביי מיר איז געווען א צייט, און ווען מען האט מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר איז געגאנגען דער שטערן און ער האט געזאגט, סא נחום ראזענבערג ער לייגט דאך נישט קיין תפילין, איז דאך געווען די יא, די חזון-איש וואלט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט סאקמער רב אויף די וועלט, עניוועי, פרעגט אים איינער פון וואנט ווייסטו ער לייגט נישט קיין תפילין, זאגט ער ווייל זיין תפילין הענגט דאך דא ארום שוין די לעצטע צען יאר. אה איך האב געהאט א קעסטל ס'איז געווען צוגעשפארט, הייסט דאס ער האט געהאט די שליסל פון קעסטל, דאס איז סאקמער, מיט א גראדן פנים, ער לייגט דאך נישט קיין תפילין, עניוועי, דאס איז וויאזוי מען האט געפירט אלע יארן. סא, בקיצור, האב איך זיך מיישב געווען איך פאר צו זיין ציון, איך געזאגט מיין ווייב לאמיר פארן ס'איז נישט ווייט ס'איז קווינס ס'איז אפאר מינוט, און ער ליגט אויכעט מיט זיין שווער, זיין שווער איז זיכער געווען א געהויבענער מענטש, גאר א געהויבענער מענטש, און שוין, אונז זעמיר געפארן, איז געווען דארט א ליין, זייער א לאנגע ליין, אהין און צוריק אהין און צוריק וואס האט געדויערט שעות, שעות! טאג פון די יארצייט, און כ'געב א קוק אריבערן געיט אז מ'גייט אריין אין אוהל און מ'גייט שוין ארויס, מ'האט אפילו נישט קיין צייט צו זאגן א קאפיטל תהילים. סא, כ'האב אפגעווארט דארטן פיר פינף שעה, כ'האב געטרינקען קאפי מיט מילך, נישט טייטלבוים'ס קאפי, דארט איז אויך דא קאפי מיט, ס'איז געווען פיינע קוקיס, ס'איז געווען א מחי'. נו. כ'האב געדאווענט מנחה דארט אפילו. כ'האב געהאט ווי צו דאווענען, דא האב איך דאך נישט ווי צו דאווענען. נאכדעם זאגט מיר מיין ווייב, ליסן, ס'ווערט שוין שפעט, אונז קען מען דאך נישט דא אנברענגען א גאנצע צייט, און אפילו מ'גייט אריין גייט מען אריין אויף פינף מינוט. האב איך געזאגט אקעי, לאמיר גיין אהיים. און כ'בין אהיים געגאנגען, כ'האב געזאגט אינדרויסן א קאפיטל תהילים, און איי ווענט האום. שוין, איך האב מיך געלייגט שלאפן, כ'האב מיך אויסגעשלאפן א גאנץ יאר אן א דאגות צום נעקסטן יאר, איז געווען אפאר טעג פאר די יארצייט, איז איך בין אויך געשלאפן, און כ'האב זיך גע'חלומ'ט פון ליבאוויטשער רעבין. ער געט מיר א פסק, ער זאגט, איך פארשטיי זיך ניט מיט אייך, איר זענט געווען אין דרויסן סמוך ונראה און איר זענט אוועקגעגאנגען, איר זענט ניט אריינגעקומען צו מיר אין אוהל, אזוי ווי ער האט עס געזאגט, האב איך אנגעהויבן צוריקצוזאגן, איך ס'הייסט דאך, איך האב געווארט א גאנצן טאג, מען האט נישט געקענט, אינמיטן כאפ איך מיך, עי, דו משוגענער הונט דו, מיט וועם רעדסטו דא? דו רעדסט דא א איד וואס איז א שוכן עפר, ער זיצט אין גן עדן, מיט דעם גייסטו טענה'ן? האב איך געזאגט, אנטשולדיגט, איך גיי צוריקגיין. איך בין אויפגעשטאנען, איך זאג פאר מיין ווייב, הער אויס, איך גיי שוין פארן אין בית החיים, דו ווילסט קענסטו מיטקומען, היינט וועט מען נישט דארפן ווארטן ווייל ס'איז דריי פיר טאג פאר די יארצייט. שוין, איך בין דארט אריינגעקומען אין בית החיים, און כ'האב געקענט זאגן וויפיל כ'האב געוואלט, כ'האב מתפלל געווען, און כ'האב געזאגט פארן ליובאוויטשער רבי, זאלסט געדענקען איין זאך, דו האסט מיך גערופן, דו האסט געהאט טענות פארוואס איך בין אוועק געגאנגען, צו מיר איז דאס א מורא'דיגע זאך, ס'איז א ישועה גדולה, פארוואס? ווייל איך האב דאך געמיינט אז די פאר- פארשאלטענע רבנים האבן גענומען זייער פעדער און זיי האבן געמאכט א חרם, נו בין איך דאך אין חרם. אז דו קענסט מיך רופן און דו ביסט אין הימל און דו ביסט בגבהי מרומים און דו קענסט זאגן קום צו מיין ציון, איז די פשט איך בין נישט אין חרם. ווייל ווען נישט ווען איך בין אין חרם רופסטו מיך נישט, האסטו מיר ממש האסט מיך אהערגעשטעלט נישט נאר אז איך זאל האבן א ישועה, דו האסט מיך אהערגעשטעלט אז איך פיל אז איך בין נאך א חלק פון כלל ישראל, נישט וואס אן דעם וואלט איך געגאנגען אזוי ווי די אלע סאטמארע די די וואס זענען אףף די דרך, ווייל איך האב נישט געלערנט ביי עזריאל גליקן סאטמעריזם און איך האב נישט געלערנט ביי זיי יראת שמים, עניוועי די סוף איז געווען כ'האב כ'האב זיך גוט אויסגעוויינט און כ'האב געזאגט אפאר קאפיטלעך תהילים און כ'האב מיך אויסגערעדט אויף אידיש מיינע גאנצע ווייטאג. א מענטש וואס האט גארנישט געוואלט פון קיינעם און נישט שולדיג קיינעם קיין געלט, אזוי ווי משה רבינו זאגט לא חמור אחד מהם נשאתי איך קען ענק נישט איך האב נישט מיט ענק, דער סאטמאר רב איז געקומען א פיודזשיטיוו, פונקט ווי מיין טאטע, ער האט פארלוירן דארטן זיין משפחה, מיינע עלטערן האבן פארלוירן זיין משפחה, ווער האט אים איינגערעדט ער קומט דא אהער מעגן זיי פירן די שטאט, איך מעג אנדערש האלטן ווי זיי. בעלז האט געהאט א שיינע בית מדרש אויף ראס סטריט האט מען באפאלן די שול מיט בליטש מיט אלעם ווער האט ענק דאס מתיר געווען? בין אדם לחבירו איז דער אייבערשטער נישט מוותר? דער גרויסער יום כיפור מיט די גאנצע בזאת יבא אהרן אל הקודש איז גארנישט ווערט בין אדם לחבירו איטס נאט גאנא ווארק און דאס שטייט אין די גמרא אז סאיז נישט דא בין אדם לחבירו איז נישט דא בין אדם למקום אויך נישט עניוועי שפעטער איך בין ארויסגעקומען פון ציון איז געווען פונקט א איד וואס איז געקומען פון פלארידע א רב. א ליבאוויטשער, ס'איז א ספרדישער און איך האב אים געבויעט א מקווה און איך האב אים פארציילט די גאנצע מעשה און ער איז אזוי נתרגש געווארן ס'איז אנבעליוועבל עניוועי איז די סוף איז געווען איך בין אהיים געקומען און א צדיק געט דיך בעין יפה האט ער נישט נאר אז ער האט געגעבן אז ס'זאל קומען א שידוך ס'איז געווען דעמאלטס מיין זון ער איז שוין געווען כמעט יצחק אבינו'ס יארן נישט נאר ער האט אים געגעבן א שידוך ער האט אים נאך געגעבן מער ווי א שידוך, ער האט אים געגעבן א ליבאוויטשער מיידל אויכעט, ער האט אים אלעס צוגעשטעלט, און ברוך השם שוין היינט א טאטע פון אפאר קינדערלעך כנהורא, איך האב קיינמאל נישט געגלייבט אפילו אז עס וועט געשען, סאו איך וויל ענק זאגן רבותי מען פארט מרחקים, פי דעם ציון, יענעם, מען בויט איבעראל א גאסט הויז, מען בויט איבעראל א מקווה, א בית זונות, אודאי דא אין ליבאוויטש איז אויך דא א מקווה, אבער מען קען דאך גיין דא אין שטאט פאר מען פארט ארויס. כ'קען גיין אינדערפרי, ס'איז גארנישט מער, ס'איז דא א רייד וואס ס'פארט פון קראונהייטס, מ'קען פארן מיטן באס, מ'קען פארן מיטן טרעין, און מ'קען זאגן אפאר קאפיטלעך תהלים און מ'קען געהאלפן ווערן, און געס וואט, אפילו די קוקיס מיט די מילך וואס מ'געט דיר דארטן דארפסטו אויך נישט באצאלן. זאל אונז דער אייבערשטער העלפן אז אונז זאמער באקומען פון די טעג א התעוררות ס'זאל זיין בין אדם לחבירו, נישט אז מ'זאל נעבעך באגראבן אזוינפיל תלמידים. האמיר דאך באגראבן אלע תלמידים, די זיי זענען נישט געשטארבן, אונז האבן נישט איינעם מיט א געהעריגן שכל הישר, אלעס איז העיט, שנאה. מען זעט דער בעלזער רב פארט יעצט אויף מאנטריאל, בסך הכל איז ער געפארן נישט צו די זונות און נישט קויפן קענעביס, ער איז געקומען אויפשטעלן א תלמוד תורה, סאטמאר האט געמעגט, ער מעג אויך. זעהט מען ווי די בחורים ווארפן ארויס פון די פענסטער וואסער מיט מיט טוילעט פעיפער. לעט איט סטאפ ארעדי! פאר קרייאינג אוט לאוד, ממש שוין אפגעהארגעט דריי דזשענערעישאנס ווילסט אפהארגענען יעדן? מיט וואס איז ווייניגער דער בעלזער ווי דער סאטמארער? אלע נעמען געלט פון די מדינה. נאכאמאל, כ'גיי זאגן ענק א פאקט. קיין שום מוסד נישט אין ארץ ישראל נישט אין אמעריקע נישט אין יוראפ קענען עקזיסטירן אן א נעמען געלט פון די מדינה און ווער ס'זאגט דיר אנדערש איז א ליגנער סאו וואס איז היינט שוין דער חילוק וואס פארקויפסטו מער ווייל דיין רבי איז געווען א קנאי זיי גייען אלע צום כותל עניוועי זיי טוען כל דבר אסור עניוועי מ'מאכט משכב זכור ביי ביידע סא וואטס די ביג דיעל? הערטס ענק שוין אויף מיט די זיך משוגע מאכן, און כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, ווען ס'לויפט א פאליטישן אין בארא פארק צו אין ווילימסבורג זעצן זיך נישט אראפ אלע קהילות, וואס דעמאלטס איז די קלויזנבורגער יא כשר און נאכדעם איז ער א א גלח? העי סטאפ די נאנסענס, ס'דא אזויפיל קשיות אויף ענקער גאנצע שיטה און אויפן גאנצן צוגאנג וויאזוי עטס זענט צוגעגאנגען, נישט חס ושלום אויפן רעבינ'ס שיטה. די רבי האט געהאט זיין צוגאנג, אבער נאכדעם די אלע וואס זענען געקומען די רעבעצן מיט עזריאל גליקלעך מיט די אלע משוגעים זיי האבן דאך פארדרייט דברי אלקים חיים. וואס האט מען יא אויסגעהערט פון רעבן? אז מען זאל נעמען קליינע יונגע קינדער און זיי אנטוהן יוניפארעם און גיין זאגן שעים אן יו סטעיט אוו איזריעל. די רבי האט עס קיינמאל נישט געהייסן מען זאל טוהן, און מיט קינדער האט ער זיכער נישט געהייסן מען זאל עס טוהן. און דאס איז ענקער פראבלעם. ענקער פראבלעם איז עטס זענט סקרוד אפ און עטס האט צוגעלערנט דעם רעבן אזוי ווי עטס האטס געוואלט. יעצט לאמיר גיין מיט איין טריט ווייטער. שעים אן יו מדינת ישראל. ס'טאקע שעים אן יו. כ'האב דיר צו זאגן נייעס. די גאנצע עקזיסטענס פון סאטמאר און קרית יואל איז מדינת ישראל. ס'איז געווען אמאל דער באטער רב האט זיך צוקריגט מיט מיל מארט און ער האט ארויסגעוואקט. איז געגאנגען צום סיגעטער האט אים געזאגט דו משוגענער יונג די גאנצע וואס דיין טאטע האט געהאט א טשעק דיר חתונה צו מאכן און דיין ברודער. און דיינע שוועסטער מיט די בר מצוות, דאס אלעס איז געווען ווייל מיל מארט האט אים געגעבן א טשעק, גייסטו דיך יעצט צוקריגן? גיי שוין צוריק, איך האב געזעהן מען זאל דיך צוריק נעמען, פארשטייסט ווי כשר אונזער פלייש איז? דער סיגעטער האט געפועלט מען זאל אים צוריק נעמען, ער האט געהאלטן אז ס'איז נישט כשר, ס'איז געווען מיט אהרן באטער, דאס וויל איך ענק פרעגן. דאס אלעס מעג מען דורכלאזן? דערס נאטינג ראנג מיט דעם? עטס האטס א פראבלעם מיט די ציונים, שעים אן יו ציונים, ווען נישט די ציונים וואלט קיין קרית יואל נישט געווען, ווייל סאטמאר נישט געווען דעמאלטס אזוי רייך, מ'האט געדארפט האבן זייער אסאך געלט, איך געדענק מען האט געהאלטן אין איין פאמפן מיליאנען, געפרעגט ווי גייט דאס געלט, האט מען געזאגט ס'איז נישט דא קיין סוער, גוט אפאר אידן האבן געמאכט גרויס געלט אויף דעם. סאו עט די ענד אוו די דעי לאמיר עס צעלייגן ביז צו נעמען געלט פון די ציונים און בויען גאנץ קרית יואל דאס האט מען געמעגט אבער וואס טאר מען נישט מען דארף נעמען לערנען די קינדער סרייט סעים אן יו סעים אן יו ס'א שעים אויף סאטמאר ווייל אויב דו האסט גענומען געלט והארץ יראה ושקטה אם יראה למה שקטה אם שקטה למה יראה ווילסטו שעלטן די ציונים נעם נישט קיין געלט פון זיי. און ווילסטו זיי נישט שעלטן, און דו ווילסט יא נעמען געלט, דעמאלט שעלט זיי נישט. אזוי צומישט זעמער אונז, אונז האמער אזא נישט קיין פאליסי אין חינוך, אונז האמער קיין שום פאליסי נישט, ס'דא למשל טראמפ רופט דעם חברה'מאן דארטן דער ראקעט מען, ראקעט מען, אונז האמער געמיינט ער איז א משוגענער, ער שטעלט זיך קעגן אמעריקע, ער שטעלט זיך נישט, ער איז גארנישט משוגע, ער האט עפעס אפ היס סליוו, ער גייט מאכן שלום צווישן נארט קאריע און סאוט קאריע, ממילא וועט אריינקומען טשיינע אויכעט, עס וועט זיין אמעריקע ווערסעס טשיינע. ער האט א פלאן, יעדער מענטש האט א פלאן, ווען איך בין אריין מיט די שקצים מיט די סאקמערע חיות האב איך געהאט א פלאן, און דער פלאן ארבעט ברוך השם זייער גוט, איך האב א פלאן, עטס האטס נישט קיין פלאן, עטס האטס אפאר משוגעים וואס וואס יענע זענען מחליט אזוי גייט, איי דו נעמסט די קינדער מאכסט א פראטעסט הרג'סט אפ די גאנצע יוגענט, שטאט זאלסט אים אויסלערנען וואס א פופיק איז און וואס באלס זענען און וואס משכב זכור איז, ניין איך זאל אויסלערנען שעים אן יו ציונים.

נאר ס'איז געווען די ביג בום צו די ביג בענג, דאס מעג מען יא, יעצט איז נאך געווען אמאל ווער ס'האט זיך געשלאגן קעגן דעם, די בני יואל, היינט זענען זיי די זעלבע פארפוילטע קערל ווי אהרן טייטלבוים, דערס נאו דיפרענס, איטס דזשאסט א מעטער אוו טיים, סאו וואס האקט עטס א טשיין, עטס צומישט די קינדער, קינדער ווייסן נישט ווי מ'האלט. אז אין יעדע מקווה האט מען זיך געמעגט רעיפן, האט געמעגט טון מיט זיי וואס מען וויל, און איין פראבלעם איז געווען, ציונות. איך האלט מען דארף זיך אראפזעצן לערנען וואס דאס איז ציונות בכלל. איך האב געפרעגט אפאר קינדערלעך יעצט אין די גאס, וואס זענען געגאנגען מיט די טאטעס, אז נישט גיי איך נישט צו צו זיי, ווייל באלד וועט מען זאגן איך האב זיי געוואלט טאטשן, איך האב געפרעגט וואס, געגאנגען פראטעסטירן יא, פרעג איך וואס איז דאס ציונות, זיי האבן נישט קיין השגה.

זאל יענער ווארטן זונטאג. עניוועי, איך גיי אן, דער איד האט זיך נישט געפוילט און האט יענעם געלאנגט אזא פראסק אין פנים, ער האט געזאגט אנטשולדיגט, איך דארף האבן א הלוואה יעצט פאר שבת. געגאנגען דער איד, ער האט געעפנט די גמח און האט אים געגעבן הונדערט שקל. פרעגט אים דער איד, איך פארשטיי נישט, כ'קום אייך בעטן שיין ווי א נארמאלער מענטש, האט איר נישט געוואלט געבן, און אז כ'האב אייך דערלאנגט א פראסק. אז אייערע ציין האבן געטאנצט, געבט איר מיר יא? ס'איז דאך א איפכא מסתברא, ווען איך בעט אייך שיין, וואלט איר מיר געדארפט געבן, ווען איך געב אייך א פראסק וואלט איר מיר געדארפט אדער צוריקגעבן די פראסק אדער זאגן יעצט געב איך אייך זיכער נישט, האט אים דער איד געזאגט, כ'האב ביז יעצט נישט געוואוסט ווי ווייעדיג איר זענט און ווי שטארק ס'איז נחוץ ביי אייך ערב שבת די הלוואה, דאס וואס איר האט מיר געגעבן א פראסק האב איך. כ'האב אויסגעלערנט אז איטס ריעלי אימפארטענט פאר יו. יעצט איך קריג טעלעפאן קאלס, מענטשן זאגן ר' נחום פארוואס גייט איר נישט פראטעסטירן, מ'עט דיר העלפן מ'עט דיר מ'עט דיר שמעט דיר, איך לאמיר דיר עפעס זאגן, איך טריי דיך אויס צו לערנען אז איך דארף נישט דיין העלפ, דו דארפסט דיין העלפ, איך דארף עס נישט, ענד איף יו ניד יור העלפ גאו דא סאמטינג פאר יור סעלף, באט יו וואודנט דא איט, טאקע הער דא א פרשה, דא דא איינער נחום ענד נישט נחום ראזענבערג, געט איט סטרעיט. מענטשן קאלן מיך אפ, שעלטן מיך אריין, ס'איז נחום קליין, ער איז א קליינער נחום. דער מענטש, לויט ווי איך האב עס מסביר געווען, אז ס'קען נישט זיין ער זאל העלפן פאר א גוי, נאר אז ער איז אליינס אויכעט א חלק פון די זנות פראגרעם, מענטשן פארשטייען עס היינט. און אז דוב הייקינד האט הונדערט מענטשן זיי האבן אריינגעשיקט, פארוואס קומט קיינער נישט פאראויס? פארוואס? יעדער האט מורא, שיט דיכען! און דאס איז זייער א מיסע זאך. איך זאל קומען פאר ענק פאראויס? איים נאט גאנא דא איט. איך וויל נישט אז ווען איך וועל שטארבן נאך הונדערט און צוואנציג צו נאך הונדערט און דרייסיג וויל איך נישט אז ס'זאל צופאלן וואס כ'האב ענק געלערנט ווייל דאס גייט צופאלן טאמער איך וועל ענק אלעס טון ווייל כל זמן ווי אזוי זאגט משה רבינו כל זמן איך בין דא הערט מען אויס תורת משה די מינוט כ'וועל נישט דא זיין האט מען אלעס פארגעסן.

יעצט אז ס'איז דא הונדערט טעקסטס אריינגעקומען צו דוב הייקינד אז מ'האט אפגעקאלט געסטראשעט אלע קינדער און די אלע עלטערן, זאלט איר וויסן אויב דאס איז אמת, און איך האב נישט געזעהן אז ס'זאל זיין ביי די טשיילד סעקס קריים יוניט, ס'איז נישט דא דארטן כאטש פינף טאטעס, זאג איך ענק אלע כ'האב ענק אין דר'ערד, איך האב ענק אין דר'ערד טיף טייער.

תלמוד תורה'ס און אפאר מיידל סקולס האב איך געזאגט דרשות, אבער די מיידל סקולס האב איך נישט גערעדט דירעקט צו די מיידלעך נאר צו די מחנכות'ער, דעי אלל וויט מי, יעדער קומט פאראויס. קומט אן אזא שייגעץ א נחום קליין און ער זאגט אז ער גייט סטראשען עלטערן, וויל איך עפעס זאגן, ס'דא איינער א איד וואס ער האט געהאט תורה תמימה אין פלעט. ש. האט מיר א איד פארציילט אז זיין זון לערנט דארטן היינט. פרעג איך אים, האט דאך גענומען דרייסיג פערציג טויזנט דאלער טואישן פער טשיילד. זאגט ער, דו משוגענער, דו מיין זון לערנט אומזינסט. פון די גרויסע כיתות פון פערציג קינדער צו פינף און דרייסיג קינדער איז דא היינט זיבן קינדער, מיין זון איז איינער פון זיבן. ער איז קאפוט, ער איז פינישט. די זעלבע מוז מען מאכן אז דער בעלזער שייגעץ, קליין, מ'דארף אים אויך אראפנעמען פון די מעפ. ווייל דעמאלטס וואס ס'איז געווען די מעשה מיט דער תלמוד תורה בין איך אויך נישט געגאנגען פראטעסטירן אין פראנט פון זיין תלמוד תורה, אונז האבן אנגערייצט די עלטערן זיי זאלן עס טון, סאו איף יור טשילדרען אר אין דעינדזשער סטארט טינקינג אבאוט. יעצט אז דו ווילסט זען וואסערע בהמות אונזער קאמיוניטי זענען, אז זיין מיידל סקול ווייטער פונקציאנירט, דען וואט דאס דיס טעל יו? ס'איז נישט דא פאר וועם צו שלאגן, אנטיל ס'וועט נישט זיין נאך אפאר רעיפס און נאך אפאר אינצידענטס און די עלטערן אליינס טוען זיך צאמזעצן, א פי טי עי, פערענטס טיטשערס אסאסיעישאן, און מען וועט אנהייבן צו קלאפן אין טיש, ביז דעמאלטס האט עטס גארנישט. כ'האב געזען דער גראבער חזר דער בעלזער רב, דער אנגעפאשעטער פיפל וואס איז געקומען דא, אינטערעסאנט ער קומט מיט א פרייוועט עירפלעין, אז ס'האט אים געקענט אויפהייבן מוז זיין ער האט שוין פארלוירן אפאר פונט האב איך געזען. אונז האמיר געהאט צו טוהן מיט די תלמוד תורה דארטן אין תל אביב, און איך האב געווארנט ס'גייט קומען א דיזעסטער, האט ער זיך אויסגעלאכט, בסוף איז געקומען אזא דיזעסטער, איינער איז געשטארבן, פיר מלמדים האט מען געגעבן דזשעיל, איינער, ניין זיי האט מען געהייסן ארבעטן ווייל זיי האבן נאר געשלאגן די קינדער, און איין מלמד, מ'וויל אים געבן זעכצן יאר, די קינדער זענען נישט מסכים, זיי ווילן אסאך מער, זיי זאגן ס'דא דא צען צוועלף וויקטימס, קומט אויס פאר יעדן קינד א יאר, עניוועי ס'איז גוט. איז דעמאלטס ס'איז אויך געווען.

סאו די מקוה איז אן און דארף איך ענק נישט זאגן, טיף טייער און דרינען. עניוועי. יעצט מיט דער צייט, איך ווייס נישט, איך נעם צען טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿערציק דיסקלעימערס אז דער. נאך א קלייניגקייט איינגעשטעלט אין בעלז פאר די מיידלעך. און איך הער זאגן ער האט גע'גנב'עט רעכטס און לינקס פראגרעמס מיט אלעם, און איך הער זאגן ער האט פאר זיך סאו גוט אוועקגעלייגט, האט ער געהאט צען פופצן מיליאן דאלער צו בויען א.

איך בין נישט געווען אינוואלווד, דער עולם איז אינוואלווד, די מאדערענער עולם, די אולד טאק, געבן נישט קיין הוט וועגן שידוכים מיט די גאנצע זאך, אלזא זענען זיי געגאנגען דעמאלטס זיי האבן מיך געוואלט אונטערברענגען, היינט איז נישט דא דער מושג מער ברוך השם, היינט ברענגען זיי קיינעם נישט אונטער, זיי ווילן נישט קומען פאר עס, עי, ס'וועט קומען א צייט ווען זיי וועלן שוין יא וועלן.

ארץ. דער עולם איז שוין אויף אזויפיל מער אפ טו דעיט. האטס אלע א לעכטיגן און א ליסטיגן און א פרייליכן שבת מיט א פרייליכע הדלקה, מען זאל אהיימפארן אנגעפילט די הארץ מיט קדושה וטהרה. א גוט שבת.